א גוטן ערב שבת קודש פרשת אמור, כ'וועל אנהייבן מיט א שטיקל דבר תורה. אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים, דאס מיינט אז מ'זאל אובאכט געבן אויף די קליינע קינדער, די גרויסע מענטשן זענען מחויב אובאכט צו געבן אויף די קליינע קינדער אז ס'זאל חלילה חלילה מ'זאל זיי קיינער נישט מטמא זיין. און איך וויל ענק זאגן נאך א אינטערעסאנטן געדאנק להזהיר גדולים על הקטנים, מ'דארף ווארענען די קינדער ס'איז דא צוויי פלעצער ווי מען גייט ארויס, איינס איז ביי גדולים און איינס איז ביי קטנים, די צוויי פלעצער, די צוויי אברים האט דער אייבערשטער געמאכט פאר וואן ענד אנלי פורפעס, אז מען זאל ארויסגיין, מען זאל מוציא רעי זיין, און מען זאל זיך אויסקלינען דעם באדי, סיי מיט קטנים און סיי מיט גדולים, ווייל טאמער קלינט מען זיך נישט אויס דעם באדי געהעריג ווערט מען אינפעקטעד און אזוי ווייטער, און וועגן דעם האט מען מתקן געווען די ברכה אשר יצר ביי קטנים און ביי גדולים, ס'איז אזוי גרויס און אזוי ס'ליגט אין דעם אזויפיל טיפע חכמת הטבע, אז ס'געווען דער רבי ירוחם האט אמאל אינדערהיים מסביר געווען, וויאזוי דער מאגן פארדייט און וויאזוי ס'גייט צו די בלוטן, די אלע זאכן וואס דארף גיין צו די בלוטן און צו די אנדערע אייברים, אלעס וואס דארף גיין איבעראל וואו ס'דארף צו גיין, וויאזוי ס'גייט און וויאזוי דער אייבישטער מאכט עס מיט השגחה נפלאה, האט ער געגעבן א זאג ווען א מענטש קומט ארויס פון בית הכיסא דארף מען אים פשוט זאגן מזל טוב. וואס איז דורכגעגאנגען? ס'איז נישט צום גלייבן. רבותי, מ'דארף לערנען די קינדער, ס'איז דא צוויי פלעצער וואו קיינער טאר נישט דיך טאטשן, און דו אליינס טארסט דיך אויך נישט טאטשן. ס'שטייט כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם. די גמרא זאגט אז ס'נכנס לו קוץ איז אים אריין א דארן ביים. פלאץ פונעם אבר איז זאל ער עס נישט ארויסנעמען ווייל ער טאר דארט נישט אנרירן. בקיצור, מען דארף לערנען די קינדער די פרייוועט פארטס אוו די באדי פון ווי מען גייט קטנים און פון ווי מען גייט גדולים, איטס מעיד פאר א פורפעס אז מען זאל קענען ארויסווארפן די פסולת פונעם גוף, נישט געמאכט מען זאל עס אנרירן, עס איז געמאכט מען זאל זיך שפילן מיטן אבר, און עס איז נישט געמאכט אז דארט ווי מען גייט גדולים זאל איינער קומען מיט זיין אבר און עס אריינלייגן דארט. דעטס נאט וואט איטס מעיד פאר, ס'איז געמאכט ס'זאל זיין א מוציא ואינו מכניס, ס'זאל ארויסגיין אלע פסולת און נישט מ'זאל דארטן חלילה אריינשטופן אן א ערווה חס ושלום, און ס'איז מורא'דיג וויכטיג מ'זאל עס לערנען, ס'שטייט אין חומש, ס'איז אינטערעסאנט אז. נאך פרשת אחרי קדושים ווען מען רעדט פון די אלע עריות הייבט זיך אן פרשת אמור. און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, איך האף אם ירצה השם צו געבן א פלאם פייערדיגן שיעור נאכאמאל אויף אלע עריות און אויסלערנען פונקטליך אז חיבוק ונישוק פון א נדה איז אסור, מענטשן האבן געליינט יעצט אין פרשת קדושים, ס'איז געווען נאך א פסח, מענטשן זאגן כ'האב געזען אלעס וואס דו זאגסט, כ'האב נישט געגלייבט, מ'האט אונז קיינמאל אין חדר נישט געלערנט, פרוי מיינט אז ווען זי גייט טשיטן אויף איר מאן ניין ס'גארנישט כ'האב נאר ביטרעיט מיין האסבענד ווייל ער איז מיין פרנסה געבן, ניין די ביסט ווערסט אסר לבעלה די ביסט א נדה דאורייתא און אפילו ווען די ביסט נישט קיין נדה ביסט אן אשת איש ס'איז מוראדיג וואס דא גייט פאר און מענטשן האבן מיך אפגעקאלט מיט גרויס סורפרייז אין שילן מ'האט געליינט פרשת קדושים wow זיי זעהן די אלע לשונות וואס איך נוץ wow חיבוק ונישוק קירוב ס'מוראדיג כ'מוז געבן א שיעור פארן זומער יעצט ווייל דער מצב איז שרעקליך. כ'הער זאגן אז דא אין ווילימסבורג איז דא יעצט א מיידל וואס א גוי האט זי מפתה געווען, זי איז א זיבעצן יאר אלט, זי ארבעט אין דעם סטאר, צו זי ארבעט נישט אין דעם סטאר, כ'ווייס נישט וויאזוי א זיבעצן יעריג מיידל ארבעט אין א סטאר, ס'איז מעשה בכל יום, ס'איז געווען אין ארץ ישראל יעצט אויכעט, כ'וויל נישט זאגן ווי, א רוסישער, ער געווען אפילו נישט קיין שומר שבת, געווען דארט א מיידל האט געארבעט אין א סטאר, אין א היימיש פלאץ, אין א חסידיש פלאץ, און ער האט אויך געארבעט, ער איז געווען דער שלעפער, אבער ער איז געווען פיין צו איר, פארשטייסט נישט פארוואס ער איז געווען פיין צו איר? ווייל ער זוכט אז ער זאל קענען מזנה זיין מיט איר. בקיצור די טאטע האט נעבעך אראפגעפירט די טאכטער צו די חופה, מען האט געזעהן ווער די מחותן איז און מען האט געזעהן נעבעך דא גייט מען מיט שטריימלך דא גייט מען מיט טייט פענטס און דזשינס האלב אויסגעשניטן, ס'איז געווען א הארצרייסעניש. יעצט וואטשען צי, דריי חדשים נאך די חתונה גייען זיי זיך קריגן ארגער ווי אונז, ווייל אונז האבן נאך א תורה, דאס איז סתם חזיריי. מען טוט כל דבר אסור די תאווה איז נמאס געווארן, נו מאכט ער א חשבון וואס האב איך געדארפט חתונה האבן פאר דעם, ווען איך בין געווען גענוג סוקסעספול כאפ איך זיי אמאל ביינאכט ערגעץ אונטער א בוים און איך טו אויך די זעלבע, אויף דעם האב איך נישט געדארפט חתונה האבן און ווערן סטאק מיט א פרומע און דאס טאר מען נישט און דעם יענץ טאר מען נישט, ווען מען איז א נדה טאר מען נישט ליגן אין איין בעט און מען טאר זיך נישט אנרירן מען טאר נישט אריינבאמפן, העי. זי האט געבאמפט אין אים ווען זי איז געווען א נדה נאך אלס מיידל, און מען דארף דאס לערנען די מיידלעך, און מען דארף זיי לערנען דאס ערשטע מאל איז דאס גרינגסטע צו אנטלויפן פון די אלע עבירות, נאכדעם אז מען ווערט שוין פארכאפט איז זייער שווער, ס'קומט נאך יעצט זומער, מען גייט ארויס פארן אין קאנטרי, יעדער פארקט אריין די ווייב אין קאנטרי און ער פארקט זיך דא אריין, און ער גייט דא אין שווים קלאבס און אין געי בארס. איך וויל נאכאמאל ווארענען און איך וועל נאך רעדן דערפון באריכות, דו לאזט דא דיין מאן, דער איז נאו ריזען פארוואס ער זאל נישט גיין ביטרעיען און טשיעטן אויף דיר און ער זאל דיר אהיים ברענגען עידס און דיך מכבד זיין דערמיט, און די זעלבע דער איז נאו ריזען אז די פרוי זאל נישט טוען די זעלבע אין די קאנטרי. כ'בין געווען א יאהר צוויי צוריק בין איך געפארן נעמען א אין ליבערטי עפעס א קאר כ'האב עס געוואלט נעמען פאר לאנג טורם ס'איז געווען זייער ביליג,

דא יעצט דא עפעס א פיקטשער דרייט זיך ארום פון א ווייבל איך ווייס נישט פונקטליך וואס די סטארי ביהיינד דיס איז באט איט דאזענט לוק לייק איטס א צניעות'דיגע סטארי יעצט איך וויל פרעגן הערשל קאר די האסט דאך געשריגן וויאזוי וואלט די שטאט וויליאמסבורג אויסגעזעהן אן דיר העי וואס איז געשעהן דא ווי קענען ארבעטן גוים אין א סטאר און אפפירן א מיידל און יעצט אז ס'איז שוין ארויסגעקומען זאגט יעדער קולט אים אוי מיך שוין געטרייט צוויי יאר צוריק און א יאהר צוריק און א האלב יאר צוריק, בעיסיקלי האט ער יעדן געפאטשקעט און ביי איינעם איז אים די הענט געבליבן, אבער ווי זענען געווען די אלע מיידלעך זאלן קומען קאמפלעינען? ווי זענען זיי געווען זאלן קאלן ניין וואן וואן? ווען זיי קאלן אן הערשל קלאר וואלט ער ארויסגענומען פון באלעבאס צען טויזנט דאלער, קאלסט אן ניין וואן וואן גייט ער אין דזשעיל. אידישע טעכטער יו העוו טו בי סטראנג אבאוט יור סעלווס, בי סטראנג, פראטעקט יור סעלווס. פון די פרשה וואס איז געווען אז דער שניצלער האט געוואקט, כ'ווייס נאך נישט צו ער האט געוואקט, על כל פנים דערווייל האט ער געוואקט, מען פייט עס נאך. איז געוואויר געווארן די קאראפשען אין קען טאמפסאן'ס אפיס. זיי האבן דארט אריין געשטעלט דארטן דעם ליעזאן, דעם סאנדער, ער טוט זיך אויף ווי ער האט געברענגט א ביליגן לויער און ער האט עס ערלעדיגט, אויב דו האסט געברענגט דעם לויער גייסטו פארלירן דיין דזשאב, איך פייט פאר די אלע זאכן, דא גייט מער נישט זיין די קאראפשען, דיס איז א שעים וואטס גאוינג אן. און ס'איז נאך דא וועגן, ס'איז דא אסאך וועגן, ס'קומען דא אריין יעצט לויערס וואס ווילן פראו באונע איבערנעמען דעם קעיס, און איך זאג זיי אלע נעם עס, איך גיי מיך נישט לאזן פון אזא שרץ פון אַכט און דרײַסיק יאר זאל מיר גיסן בליטש, פארוואס? פאר ווען? ביסט אנקאנטראלעבל? טשעק אריין אין א משוגעים הויז אז נישט וועט מען דיך טראגן אין א תפיסה. עניוועי, וואס דאס לערנט אונז, כ'האב ענק שוין געזאגט אייביג, ווען א מענטש גייט דורך א נסיון מאכט עס אים שטערקער. דער וועג ארויף צו גיין העכער און העכער איז נאר דורך דורך צו גיין נסיונות. א ביזנעסמאן די וועי הי לערנס טו ראן היז ביזנעס איז נאר טאמער ער אינוועסט, אינוועסט נאך און נאך, ער מאכט אפאר דורכפאלס איז גארנישט, מען לערנט זיך, טאמער לערנסטו דיך איז עס א גוטע אינוועסטמענט, טאמער חלילה נישט, די פאלסט חלילה, און דו קענסט דיך נישט צוריק שטעלן, דעמאלטס איז עס געווען א טאטעל דיזעסטער. וואס האט אונז אויסגעלערנט דער שניצלער דיעל? אונז האמיר געמיינט אז אונז האמיר מיסטער טאמפסאן האמיר שוין א גוטן די עי. ער האט נאר איין מיסטעיק געמאכט און כ'האב עס געזאגט פיר פינף וואכן צוריק אז ער האט אריינגעשטעלט דעם סאנדער. דער סאנדער איז א אפגעטרייפעטער יונג אין בארא פארק אלע יארן ער מיט דוב הייקינד. דוב הייקינד האט אונז באגנב'עט אלע געלטער וואס די גאווערמענט האט געגעבן פאר קינדער, ער האט עס געטון מיט דזשאו לאזאר. צוזאם באקומען מיליאנס, אונז גיימיר יעצט פייטן, סאו האט מען געהייערט א טיעם אוו לויערס דאס צו פייטן, ער האט דאך געהאט גרויסע צרות יעצט אויך דער דוב הייקינד, מ'האט דאך אים אינוועסטיגעיטעד, דער מענטש איז א וועלטס גנב אלע יארן. האט מען אריינגעשטעלט דעם צווייטן גנב וואס ער האט געפירט אן אנדערע קאמיוניטי באורד, ער הייסט וואלף הערש סאנדער און ער ברענגט זיך מיט זיינע אלע ביליגע חברה מיט קאנעקשאנס, און אזוי ווי. מיסטער טאמפסאן איז דאך געשטאנען סייד ביי סייד די ערשטע מאל מיט דוב הייקינד, ווען קיינער האט אים נישט געוואלט קענען האט ער אים אויפגעפיקט, ווייל ער האט זיך דאך, מיסטער דוב הייקינד, זיך נישט פארטראגן מיט טשארלס היינס, האט ער געכאפט דעם נייעם פיש און זיי אים יעצט מעניפעלירן אריינברענגען אלע רבנים מיטן ברענגען איזי פריד ער טוט זיך אויף אזוי האב איך געהערט, איך נעם א דיסקלעימער, ער האט געזאגט, דער סנדר, אז ער האט אריינגעברענגט איזי פריד, מען האט טאקע געטשענדזשט לויערס, ני, אויב דו האסט אים אריינגעברענגט ביסטו א קרוק און א קרימינאל, דאס גייט ווערן אינוועסטיגעיטעד ווער ס'האט געברענגט איזי פריד, דו ביסט א קרוק און א קרימינאל, דו דארפסט זיין א ליעזאן פאר כלל ישראל צו העלפן. אז מען זאל אויסקלינען די גאס, און נישט אז א שייגעץ אזא לאו לייף ווי מיילעך שניצלער זאל זיך דרייען אין די גאס, ער איז היינט א הירא, מאכט צו די סודות, נא נא נא נא נא, ער איז נאך ווייט פון פערטיג, ס'איז געווען אמאל אזוי. דער ר' נחמן פון ברסלב האט געהאט גרויסע רדיפות, און זיין פעטער דאכט זיך מיר איז געווען רבי ר' ברוכ'ל, איינמאל האט אים רבי ר' ברוכ'ל געזאגט, נאכדעם האט ער געהאט עפעס רדיפות פון די רעגירונג, האט ער געזאגט אזוי. מיט פעטער ברוכ'ל האב איך מיך דורך געקומען, אבער מיט פעטערבורג קום איך מיך נישט דורך, ער איז נישט פערטיג, ער מיינט אז ער איז פערטיג, ער מיינט אז ער איז פערטיג, אבער מ'וועט נאך זעהן עוד חזון למועד, אבער למעשה די קאראפשען איז פונקט אזוי שלעכט ווי ס'איז געווען אין טשארלס היינס צייט, די חילוק איז אזוי, טשארלס היינס האט פיינט געהאט אידן, אין אנפאנג האט ער זיכער אונז געטוהן גרויסע צרות, שפעטער האט ער געזעהן אז די אידישע געלט און די אידישע וואוטס איז דאך דאך גוט, האט ער זיך אנגעהויבן צולעקן צו די אידן האט ער אריינגענומען א הענא ווייט מ'האט געטון כל דבר אסור ער איז ארויסגעגאנגען אזוי אויסגעפראסקעט אז ס'איז דא גרויסע יש אומרים אז ער גייט נאך אנקומען אין דזשעיל אויך און למעשה טאמפסאן מיינט אז ער ווייסט מיט וועם ער האנדלט ער קען נישט די קאמיוניטי ער דארף קודם גיין פינף יאר אין סקול און אויסקענען אונזער קאמיוניטי אונזער קאמיוניטי איז אזא מין טאף קאמיוניטי אז ס'איז נישט דא דערגלייכן אונז האמיר רבנים וואס סופאוזינגלי זיי ליפן זיך האולי מען דר'ערדליגערס, גנבים, זנאים, און נאכדעם קומען זיי נאך אן זיי רעדן פון באשעפער אגאנצן טאג. ס'איז דא רוצחים ביי אונז. איינער קאלט מיך אריין און זאגט מיר, העהעהע, און האט מיך ארויפגעלייגט וואס כ'האב אמאל געזאגט, אז מ'וועט קיינמאל נישט טרעפן דער וואס האט געהארגעט שטארק. לייגט ער מיך ארויף און ער זאגט, זעהסט, מ'האט יא געטראפן. אה, יונגערמאן, דו ביסט אלט מסתם פֿינף און צוואַנציק, און איך בין אלט מער ווי נאכאמאל אזויפיל וויפיל דו. איך האלט אז איך וועל זיכער גיין אויף עולם האמת פאר דיר, ווייל איך בין מסתם מיט פינף און דרייסיג יאר עלטער פון דיר. איך וויל דיר זאגן איין זאך, אויב כ'על עס דערלעבן, על איך מיך פרייען, און אויב כ'על עס נישט דערלעבן, קענסטו קומען אויף מיין קבר און אויכעט לאכן פון מיר. דו ווייסט וואס ס'גייט זיין? זעכצן יאר ארום וועט מען טרעפן אז ס'איז נישט די גויים אינגאנצן, דו כאפסט נישט וואס דא גייט פאר, דא איז אינוואלווד לעיזער קעסטנבוים, דא איז אינוואלווד די גרעסטע עשירים, דא איז אינוואלווד. משה, די ראש המוסרים, דא איז אינוואלווד די פערלמוטערס, מיליאנערן, אפגע'גנב'עט ביי יעדן, האב נישט קיין מורא פאר קיינעם, מען האט געכאפט איינעם א קאנטראקטער און ער האט גענומען עס אויף זיך און מען האט אים געבן א דיעל ווייל די טעם פארוואס ער האט אים געהארגעט איז נישט ווייל ער האט אים געוואלט הארגענען ער האט זיך נאר ארויפגעזעצט אויף אים און ער ער האט אים געוואלט ווי מען זאגט געבן א מאסאזש אפשר ער האט אים געוואלט גאר מאכן משכב זכר היינט בין איך שוין נישט קלאר אין גארנישט. קען זיין ער האט אים געוואלט מאכן משכב זכר, און אזוי ווי ער איז געווען זייער העווי, א טו האנדערט און פיפטי פאונדער, האט ער אים צוקוועטשט. ס'איז ס'איז ס'איז נישט געווען קיין אינטענשאן אוו קילינג, ער האט באקומען זיבן יאר, און פון דעם וועט ער נאר זיצן צוויי דריטל, און אז ער וועט זיין סוקסעספול וועט מען אים אראפרעכענען נאך פון די צוויי דריטל אויכעט א דריטל, ווייל ס'איז א פירסט טיים אפענס, און מ'וועט אים ארויסלאזן אזוי ווי מ'האט ארויסגעלאזט אברומי רובין אונז האמיר קאנעקשאנס, זאל ער זאגן אונז האמיר נישט קיין קאנעקשאנס. אונז האמיר צוויי זאכן, געלט און קאנעקשאנס, דאס דאס האמיר און פארטיג, סא דו בחור'ל צו דו יונגערמאנטשיקל, דו לאכסט פון מיר אז איך האב געזאגט מ'וועט נישט טרעפן ווער ס'האט אים געהארגעט, לאמיך דיר זאגן איין זאך, ווער ס'האט אים געהארגעט ווייס איך נישט, נאר דאס זאלסטו וויסן, דעם וואס מ'גייט לייגן אין דזשעיל דער האט אים זיכער נישט געהארגעט, טראסט מי, נאר דאס וועסטו געוואויר ווערן וענתה בי צדקתי ביום מחר, נישט היינט נאר יארן שפעטער. ער האט אים זיכער נישט געהארגעט, דא איז געווען אינוואלווד די גרויסע פאוער בראוקערס, זיי האבן דעם מענטש געוואלט אראפווישן ווייל זיי האבן געוואלט צונעמען זיין געלט מיט זיין ריעל עסטעיט, ער האט אכצן הונדערט טענענטס און זיי האבן געוואלט פאר די אלמנה געבן גארנישט, און דעטס אלל וואט דעי דיד, און דא איז היימישע מענטשן אינוואלווד, וועסטו פרעגן וויאזוי קען א היימישער מענטש שיסן א צווייטן, איך וויל דיך פרעגן א קשיא. וואלסטו געגלייבט א מיילעך שניצער מיט אראפגעלאזטע פאות, מיט א שטוב מיט קינדער וואס ער הייסט דער חסידישער יונגערמאן? מענטשן טראסטן אים אויף פיש, מענטשן האלטן אז ער געט כשר'ע פיש, איך וואלט אים נישט געטראסט אויף קיין פיש, איך האלט ווער עס גייט דארטן אריין, קודם איז א שאלה צו ער האט כשר'ע פיש, און נאכדעם איז ער א מסייע לדבר עבירה. דער מענטש האט מיך געוואלט מאכן בלינד, און אין די גמרא הייסט אז מען מאכט יענעם בלינד, א סומא. חשוב כמת, סאו פארוואס זאלסטו האבן א פראבלעם אז לעיזער קעסטנבוים זאל נישט דינגען א גוי צו הרג'נען איינעם? וואס האסטו א פראבלעם? משה, רוצח, טעראריסט, אבות המוסרים, האט מיר געשיקט צוויי שלוחים אילאוויטש ברודערס עטליכע מאל כ'זאל אויסלעשן דעם האטליין ווייל מ'וועט מיך הרג'נען. זיי האבן מיך אויפגעקאלט עטליכע מאל, זיי זענען אלץ געווען משה מיט יענקי אילאוויטש אויף. טעלעפאון ס'איז געווען אין די קאנטרי סא איך האב אלעס רעקארדעד אלעס גיי ס'איז ס'איז שוין איינגעלייגט ביי די עף בי איי אפאר יאר זיי זוכן נאך ווער ס'האט געשאסן פארוואס זאל איינער האלטן אז אונז האמיר מורא צו הארגענען מענטשן ס'דא א מלמד ער האט געהייסן ר' אלטער שמחה מ'האט אים אראפגעווארפן פון סאטמאר אלע סטעפס אויף די אייזענע סטעפס ווייל ס'איז דא א לייף אינשורענס פאליסי אויף אים עטס כאפטס נישט אונז האט מען געלערנט אזוי, די אלע זאכן שטייט אין די תורה לא תרצח לא תגנוב לא תנאף איז נאר ווען דו מאכסט די רציחה און דו האסט נישט קיין שום מין טעם פארוואס דו האסט עס געמאכט ביסט א רשע טאמער האט יענער געלט מעגסטו אים הרג'ענען אזוי האט מען ביי אונז געלערנט אין חדר אין סאטמארער חדר און אין וויזשניצער חדר אין אלע חסידישע רעבישע הויפן האט מען געזאגט טאמער האט ער א הרהור אויפן רבי'ן מעגסטו אים הרג'ענען סא טאמער האט ער געלט מעגסטו אים זיכער הרג'ענען. נישט. מען האט דאך אונז געלערנט פאלש אלע יארן, רחמנא לצלן. טאמער עפעס א פראבלעם אז מען טוט הרג'ענען א מענטש, שטעלט זיך יענער אפ און ער לאכט צו מיר, העהעהעהעהע, דו זעסט מען האט געטראפן. כ'וויל דיר זאגן נאכאמאל, דער גוי האט אים זיכער נישט געהארגעט, ווער יא דאס וועלמיר ערשט געוואויר ווערן, נישט דער גוי. מען האט געמאכט א דיעל מיט איינעם. די פאוער בראוקערס. ער גייט זיצן פינף יאר, ער וועט ארויסקומען באקומט ער פון די פאוער בראוקערס מיט די גרויסע געלטער פינף מיליאן דאלער און הי איז פינישט פאר לייף ער דארף שוין גארנישט טון פאר די רעסט אוו היז לייף און מען האט עס שוין מסתמא איינגעלייגט וועגן דעם האט געדויערט חדשים ביז מען האט געטראפן דעם רוצח ווייל אלעס גייט היינט איינגעלייגט נאובאדי העז טראסט אין עניבאדי. דעטס אלל דעטס גאוינג אן היער, עטס גלייבטס נישט אין וואסער א מעסד אפ קאמיוניטי עטס לעבט, אונז לעבן מיר אין א גרעסערע מעסד אפ קאמיוניטי ווי אין א גויאישע קאמיוניטי, די גויאישע קאמיוניטי ער האט אביסל מאראל, ביי אונז איז נישט דא גארנישט ליידער, יעצט וויל איך אויכעט זאגן להזהיר גדולים על הקטנים אז אפילו יענער איז גאר א גרויסער גדול א רב אלעס זאלט איר וויסן מען קען אים נישט טראסטן, איך וויל ענק יעצט פארציילן א געוואלד. דיגע יסודות'דיגע מעשה וואס עס איז געווען יעצט לעצטענס און אונז זעמער ניצל געווארן פון ממש פון א כליון חלילה, כלל ישראל איז ניצל געווארן, און מען דארף דאס לערנען און חזר'ן מען זאל וויסן וואס די רבנים רילי ווילן פון כלל ישראל, ער מיינט נישט דיין טובה, ער מיינט נישט דיין כבוד, ער מיינט נישט דיין געלט, ער מיינט נאר איין זאך ער זאל זיך קענען ענדזשויען, זאל נישט מוזן ארבעטן, ער זאל צוגנב'נען דיין געלט און ער זאל קענען. ניצן דיינע קינדער פאר משכב זכר, די מיידלעך פאר זנות, און אפילו דיין ווייב אויך, און כדי זיי זאלן דעם פאוער קענען האבן טוען זיי אלע גימיקס אויף די וועלט מיט דיפרענט אנדערע מינע טעקטיקס אז כדי זיי זאלן קענען בלייבן ווי מען זאגט על הגובה. א רב וועט דיר קיינמאל נישט זאגן קעגן עריות צו קעגן עסן וואס מען טאר נישט, עט ער קיינמאל נישט זאגן פארוואס, ווייל טאמער עט ער זיי זאגן וועגן עריות עסטו אים זאגן רבי בת יתרו מי התיר לך. דאס איז די טייטש פון להזהיר גדולים על הקטנים אז מען זאל ווארענען די קליינע אז אפילו יענער איז א גדול, ער הייסט א גרויסער מענטש, זאלסטו וויסן ער איז א דר'ערד ליגער און ער טרויט זיך צו טון זאכן וואס א געווענטליכע מענטש טרויט זיך נישט צו טון, אזוי זאגט די גמרא כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו, אז ער איז גרעסער, האט ער א גרעסערן יצר הרע, טרויט ער זיך מער צו טון. דאס איז דער להזהיר גדולים על הקטנים, זאל ווארענען די קליינע אז די גדולים זענען שקצים און רשעים און זענען דא דיך אונטערצוברענגען. יעצט, ס'איז דא אסאך שיעורים וואס זענען א שיעור כללי, איר זעט אסאך מאל משנה ברורה, פאר א סימן אין שולחן ערוך הלכות שבת, צו אין אנדערע פלעצער געבט ער א הקדמה, די פרי מגדים געבט הקדמות, דא, ס'איז דא געוויסע שיעורים וואס זענען ממש יסודות'דיג און דאס איז א הקדמה פארן גאנצן סיסטעם אין וואס אונז לעבן מיר. דא גיי איך ענק געבן א שיעור עטס זאלטס פארשטיין, וואס די רבנים ווילן פון אונז, וויאזוי זיי ווילן אונז קאנטראלירן און וויאזוי אונז דארף מיר פייטן קעגן דעם. ברוך השם די יוגנט הערט מיך אויס, ווי האט רבי אהרן געזאגט איך קען נישט מאכן קיין קאלעדזש אין קרית יואל, ווייל די אלטע אידן וואס האבן נאך געקענט דעם דברי יואל, זיי האבן מיך דערווארגן. אונז רעדט מען היינט שוין ליידער צום דור וואס האבן נישט געקענט שוין דעם דברי יואל, און אונז האמיר געהאט דא אפאר מענטשן אזוי ווי הערשל קלאר, יצחק שטערן, דעי מעסט אפ די קאמיוניטי מיט הגיונות מיט מעשות, געקומען דער רבי זכרונו לברכה, און די יוגנט ברוך השם. זיי הערן אויס און זיי פארשטייען זענען זייער רעאליסטיש, דאס מיינט נישט אז הערשל קלאר איז נישט רעאליסטיש נאר ער וויל דיר איינרעדן כדי ער זאל קענען דיך קאנטראלירן. איז למעשה די טעמע פון דעם שיעור פון די וואך גייט זיין ווען איז מסירה מותר ווען איז מסירה אסור, ווען מעג מען גיין צו ערכאות ווען טאר מען נישט גיין צו ערכאות, וויאזוי מען האט עס אפגעלערנט לויט די אלע פאלשע רבנים די גדולים על הקטנים וואס זיי טוען טרייבן די קליינע חברה און זיי ווילן אויף זיי ארויפצווינגען זייערע פאלשע הגיונות. יעצט קודם וויל איך ענק זאגן ס'דא א איד ביי אונז אין ווילימסבורג. וואס ער איז א אזא רשע מרושע, נישט נאר ער איז א רשע, ער איז א בהמה אויך. איך האלט ווען מען געט אים אַן איי קיו טעסט גייט עס נישט פאזיטיוו אלעס גייט נעגעטיוו, ער וואלט ארויסגעגאנגען מיינוס פיפטי. די גרעסטע בהמה אין שטאט, ער רעדט נישט קיין גראד ווארט, מען קען מיט אים נישט רעדן, א מענטש וואס כ'האב מיך פון אים אייביג געוואטשט, איך קען אים נישט, כ'האב מיט אים קיינמאל נישט, ער האט נישט אין מיין געגנווארט. ער הייסט מוישעלע גליק. ער איז אויך פון דעם רבינ'ס זכרונו לברכה מענטשן, מען טאר נישט גיין אין ערכאות פאר א קרעקער פעפער. עניוועי, זאג עס פאר אהרן טייטלבוים מען זאל נישט גיין אין ערכאות און זאג עס פאר דיין רבי'ן זאליקא. עניוועי, וויל איך ענק פארציילן א מעשה. עס איז געווען ערב יום טוב פסח און איך בין געגאנגען אין די גאס אויף לי עוועניו קארנער ראס סטריט. גייט דער משוגענער משה גליק. מוישעלע גליק האט באקומען א ניק נעים, ער איז געבליבן א בעיבי, ווייסט א קינד רופט מען מוישעלע און א גראון אפ רופט מען מוישע, ער איז געבליבן מוישעלע ווייל לויט וויפיל שכל ער האט, ער האט אזוינפיל שכל ווי ווען ער איז געבוירן, עניוועי, א חוץ צו באגנבענען מענטשן, צו דעם האט ער שכל, ער האט באגנבעט כאטש פופצן צוואנציג מיליאן דאלער, באט לאמיר גיין ווייטער, גיי איך דורך אין די גאס, איך האב געוואקט דעם וועג פון לי עוועניו טארדס ווילסאן סטריט, און ער האט געוואקט טארדס ראדני סטריט. און ער וואקט מיך דורך, און ער הייבט אן צו שרייען דו מוסר דו שייגעץ! וואו! דאס איז געווען א רענק אוט! וואו! מוישעלע גליק! עניוועי, איך וועל אים נישט צוריק ענטפערן אינמיטן די גאס, קודם כל ווייל דא איז דאך ווילימסבורג, אז איך וועל אים ענטפערן קומען זיך שוין פופציג חברה, דאס איז דאך אונזער סיסטעם, סיסטעם איז, א ריב שלא לך קריגט זיך יעדער. דו האסט דערפון גארנישט, מען האט דיך נישט בא'עוול'ט, מען האט דיך נישט באליידיגט, ווי קומסטו דא אריינצומישן? דאס איז ווילימסבורג, ס'איז א באנטש אוו ליידיגייערס וואס זיי האבן נישט קיין שום פלאן פון זייער לעבן וואס זיי ווילן, וואט דו דעי וואנט טו בי אין פייוו יערס פראם נאו און אין טען יערס פראם נאו, ס'איז דא איין זאך, כ'וועל שרייען יא! אזוי האט מען אונז אויסגעלערנט, באט עניוועי. סא אינמיטן די גאס גיי איך עהם נישט ענטפערן, און אין די זעלבע צייט ענטפער איך קיינעם נישט אינמיטן די גאס, ווייל אז איך בין איין שרייער און איך וועל שרייען קעגן פופציג וועט מען דאך נישט הערן מיין קול, און דאס ווייסט מען ביי תקיעת שופר אז תרי קלי לא משתמעי, חוץ טאמער איינעם ס'איז חביב הערט מען יא, און חביב איז דאך ענקער קול ווייל עטס האט דאך ליב יעדן צו באגראבן. באט עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. יעצט בין איך דא צו געבן א גאנצן שיעור וואס דאס הייסט מסירה, ווען ס'איז מותר מסירה, ווען ס'איז אסור מסירה, ווער ס'הייסט א מסור, און אזוי ווייטער. לויטן סאטמארן שולחן ערוך. לאמיר צו צעלייגן די זאך קלאר. דער אבי אבות המוסרים איז געווען דער סיגעטער, דער ברך משה. ער האט געהאט א גבאי. וואס ער האט געהייסן משה אבות המוסר, ער האט געמאכט מסירה ווי דו האסט געוואלט האט ער גע'מסר'ט, ער האט איינגעזעצט אום יום טוב, ס'איז געווען שמחת תורה, האט ער איינגעזעצט זעקס און צוואנציג חברה, ער איז געגאנגען און ער האט געזאגט פאר די גאווערמענט, ער האט טעסטיפייד פאר א גרענד דזשורי אז ר' שלמה אהרן קעלנער האט געוואלט מוציא ממון זיין פון די לעבאוויטשלעך, די וויטשעס, און ער איז אן עדות מיט א גאנצע מעשה. ווען ס'איז געקומען מען האט אים גערופן יעצט ער זאל קומען טעסטיפייען איז ער נישט געקומען, ער האט נישט געענטפערט דעם די עי דעם טעלעפאן ווייל ס'איז געווען אן אנדערע די עי. והוא לא היה בתוך העדה, ס'איז אן אנדערע געווען. ס'איז געווען טשארלס היינס, א קארופטירטער מענטש, און יעצט האט מען אריינגעשטעלט א סיריעס גיי. אזוי האפן מיר. דאס איז אונזער אינפראסטראקטשער פון די קאמיוניטי. ס'איז שוין אזוי, דער סיגעטער האט געמעגט מסר'ן, משה אבות המוסרים האט געמעגט מסר'ן, אהרן און זלמן לייב זיצן נאך היינט אין קאורט, צוויי רשעים ארורים וואס זיי זיצן אין קאורט, און ס'איז דא ביידע גענוג כדי חלוקה, ס'איז נישט אזוי ווי איינער זאגט ס'איז דא איין דאלער און יעדער קריגט זיך אויף דעם סימבאליק דאלער וואס דער טאטע האט איבערגעלאזט. ס'דא, מ'רעדט פון פינף הונדערט זעקס הונדערט מיליאן דאלער וואורט אוו ריעל עסטעיט מיט א ביזנעס איינגעפעדעמט, זיצן זיי ביידע אין קאורט. ס'דאך אזא חילול השם אז ס'נישט דא דאס גלייך. ווען איך רעד פון דעם סאבדזשעקט קאלן מיך אן אסאך מענטשן און זיי זאגן אבער די דין תורה'ס זענען דאך נישט בעסער. שריי איך דו ביסט גערעכט, איך האלט מ'טאר נישט גיין צו א דין תורה אויך נישט. דאס געלט וואס די שקצים, די רבנים, גנב'ענען ארויס, דאס קענסטו דאך אויך האלטן פאר דיר. איך האלט אז מ'טאר גארנישט גיין. צו קיין דין תורה. מען דארף זיך אליינס פארגלייכן. אויף דעם זעמער אידן. ס'איז דא שורת הדין, לפנים משורת הדין. ווער רעדט פון גיין צו דין תורה? ס'איז געווען מענטשן וואס האבן מורא געהאט צו גיין צו דין תורה ווייל ס'שטייט, בשעת וואס זיי זענען ביי די דין תורה איז דארף דער דיין קוקן אזוי ווי ביידע זענען רשעים. מען טאר נישט פאר איינעם געבן מער פרייאריטי ווי פארן צווייטן. פלעגן מענטשן זאגן, כ'קען נישט גיין צו א דין תורה, ווייל אז כ'וועל גיין צו א דין תורה,

וכנה', ס'שטייט אין די משנה אין משניות אבות שטייט אזוי, מוטב, ס'בעסער, שיהי' שוטה כל ימיו, זאלסט א גאנץ לעבן זיין א שוטה, ואל תהיה רשע שעה אחת לפני המקום, זאלסט איין סעקונדע נישט זיין קיין רשע פארן אייבערשטן. איז ער מסביר דער קדושת ציון, קדושת ציון איז געווען א הייליגער איד ער איז אפאר מאל הייליג, קודם ווייל ער איז געווען א הייליגער איד, און נאמען הייסט קדושת ציון, און נאכדעם ווייל ער איז א קדוש, און נעבעך געהארגעט געווארן אויף קידוש השם. זאגט ער אז דאס איז די פשט פון די משנה, מוטב שיהי' שוטה כל ימיו ואל ואל יהי' רשע נגד המקום אפילו שעה אחת מיינט מען זאלסט קיינמאל נישט גיין צו קיין דין תורה, זאלסט דיך אליינס פארגלייכן, ווייל דעמאלטס ווען דו זיצט ביי די דין תורה, הייסט א רשע, א שעה אחת לפני המקום, איז בעסער זאלסט נישט גיין צו דין תורה און זאלסט זיין א שוטה א גאנץ לעבן ביסט מוותר, ווייל א מענטש וואס איז מוותר זאגט מען אויף אים ער איז א שוטה א טיפש ער וואלט ווען געקענט ער וואלט ווען געקענט. עניוועי, סאו לאמיר ווייטער יעצט גיין. סאו איינס, זלמן לייב מעג זיצן דארט? און. די בחורים וואס מ'האט איינגעשפארט האט מען געמעגט איינשפארן, יעדער איד וואס האט א סכסוך לענדלארד טענענט גייט צו דין תורה, ס'איז נאר דא איין איד וואס מ'האט פארלאנגט פון אים אז ער זאל נישט גיין צו דין תורה איז ר' שלמה אהרן קעלנער, ער איז די בלעק שיעפ אוו די פעמילי, אים האט מען פארלאנגט אז ער מוז זיך אונטערווארפן אונטערן באס פאר משה מוסר, און ער זאל נישט גיין צו דין תורה, מ'זאל אים ארויספאמפן א מיליאן דאלער פארן לויער. און נאכדעם זאל ער נאך קומען צו משה אבות המוסרים און פאלן אים צו די פיס און זאגן, איך געב מיך אונטער אונטער דיר, און איך וועל טון וואס דו וועסט הייסן, איך וועל זיין דיין פאפעט, און טו מיט מיר וואס דו ווילסט. שוין, יעצט לאמיר צוריק גיין צו די זאך.
דער משה'לע גליק, ווען נישט ער, וואלט ווילימסבורג געהאט צווישן פֿופֿצן און צוואַנציק מיליאן דאלער, ער האט אפגע'גנב'עט ביי אונז פֿופֿצן צוואַנציק מיליאן דאלער, ער האט געהאט א ביזנעס, כשר'ן געלט מיט עיסקא, צאלט פאר עיסקא. ער פלעגט באצאלן א טאג אנדערטהאלבן פראצענט, און דער סוף איז דאך געווען, ער האט געוואוסט אז ער קען דאס נישט באצאלן, נאר דער סוף איז געווען די כוונות הנענועים, נענועים קודם שאקלט מען צו די רעכטע זייט, נאכדעם צו די לינקע זייט, נאכדעם פאראויס, נאכדעם אין די בעק, און נאכדעם אויבן און נאכדעם אונטן, און זאגט די וועלט, די כוונות הנענועים איז אזוי, מען בארגט פון חיים, מען צאלט פאר ברוך, מען בארגט פון משה, מען צאלט פאר געצל. און נאכדעם גייט מען ארויף זאגט מען רבונו של עולם דו ווייסט אז די לעצטער גייט גיין אין דרעק. סא יעצט דאס איז געווען זיין חשבון לכתחילה, מוישעלע גליק ער האט געבארגט און געדרייט אויפן חשבון אז ער קען באצאלן גרויסע אינטערעסט ווייל די סוף גייט ער צונעמען מיליאן. ער האט אויך אויף זיין הענט בלוט פון א בחור פון זעכצן יאהר וואס איז נעבעך גודע ארז בלבנון מען האט אויסגעריסן א יונג ביימל איך בין אמאל געווען ביים טאהשער רעבן און ס'איז אריינגעקומען נעבעך די ביטערע קאל. טאשער רבי האט מנחם אבל געווען אויפן טעלעפאן, האט ער געזאגט פארן טאטן, זאלסט וויסן דאס קינד איז געווען אזא הויעכע נשמה, ווען עס וואלט ווען געבליבן לעבן וואלט ער געווען פון די גאר בני עלייה, ממש כ'האב מיך צעוויינט, כ'האב נישט אזאלעכע ווערטער צו הערן. על כל פנים, דאס איז געווען דער סיסטעם וויאזוי מ'האט דא געארבעט. יעצט וויאזוי מוישעלע קומט אריין דערין, ווייל ער האט פארדרייט א קאפ אז ער האט געגעבן פאר ווין דאס געלט, און יענער האט נעבעך געקלאגט ווין. און דער אלטער ווינער רב דער האדהאזער רב האט געלאזט פאלן נישט קיין איידעלן סטעיטמענט, איך בין נישט אין הימל איך ווייס נישט צו דאס איז געווען אבער דאס איז די פאקט אזוי האט זיך עס אנגעדרייט, מושה'לע גליק'ן הארט עס אז יענער האט פארלוירן א קינד, מושה'לע גליק לאכט. יעצט דער סדר איז די אלע מענטשן וואס זיי טוען זיי זינדיגן אפ א גאנץ לעבן, עס קומט אויף דער עלטער הייבט מען זיך אן, צאמצושטעלן ווי מען זאגט דאס לעבן, וואס איז געווען פון צען יאר ביז צוואנציג, וואס איז געווען פון צוואנציג ביז דרייסיג, וואס איז געווען פון דרייסיג ביז פערציג, מען הייבט אן צו וועלן תשובה טון, ווייל סוף כל סוף ליסן מען האלט שוין נאנט צו אפגעבן א דין וחשבון, איז למעשה האט מוישעלע גליק זיך מיישב געווען, אונז גיימיר דא מאכן א נייעם סיסטעם, אזוי ווי כמעט קיינער גייט היינט נישט צו דין תורה, אלעס לאזט זיך דאך אויס בערכאות, גיימיר אונז מאכן א נייעם סיסטעם, וואס דער סיסטעם הייסט. מ'וועט צאמנעמען רבנים, מ'וועט צאמנעמען גבירים, און אונז וועמיר קאנטראלירן די שטאט, יעדער איד וואס וועט נישט גיין צו דין תורה, מ'וועט נעמען דעם איד, מ'וועט אים ארויסווארפן פון דער קהילה, מ'וועט ארויסווארפן זיינע קינדער, זיינע אייניקלעך, מ'וועט אים לייגן אין חרם, מ'וועט אים רודפ'ן, מ'וועט אים אנטון כל דבר אסור, אזוי אז יעדער וועט מוזן אנהייבן צו גיין צו דין תורה. שוין, ס'איז זייער א גוטער פלאן. דער'ס נאו אבדזשעקשאנס טו איט, מען האט שוין געהאט הונדערט אכציג רבנים, די אונטערשריפט איז געווען ביים רב וואס ער איז דער גרעסטער חכם בלשון סגי נהור פון די שטאט, ער פארשטייט אלע פראבלעמען, דער סקולענער רבי. פאר דעם איד קען מען דאך פירן ווי מען וויל, מען קען אים איינרעדן אז ס'איז דא א פרה אדומה, משיח איז שוין געקומען, דעם מענטש קענסטו פארקויפן וואטעווער יו פיל קאמפארטעבל. און שוין, ס'האט זיך אנגעהויבן צו רירן א מאוומענט. פארטיג. איז געווען אונטערגעשריבן צען פון די גרעסטע אידישע מיליאנערן. פינף זענען געווען ארוינישע און פינף זענען געווען זאלוינישע, ממילא איז יעדער אבליגעיטעד, מען קען נישט אנהייבן ארוינים זאלוינים, איך בין נישט משועבד צו דעם בית דין, ס'וואלט געווען א נוטראלע זאך וואס מען וואלט יעדן געקענט צודרוקן מען זאל גיין צו דין תורה. שוין. לכאורה אויפן אויבערשטן בליק זעהט עס אויס צו זיין די בעסטע זאך וואס קען זיין. איך האב דעמאלטס געשריגן רבותי! די רבנים האבן געהאט פרי מיעט פאר אלל, פרי מאני, זיי האבן נישט געהאט קיין שום פראבלעם פון טאטשן קינדער, פרויען, זיי האבן נישט געהאט קיין פראבלעם פון מאכן געלט אויף פאלשע דין תורה'ס, זיי האבן נישט געהאט קיין פראבלעם. איז געקומען איין נחום ראזענבערג וואס אויסער דעם וואס כ'האב אויסגעלערנט דעם עולם ווי קאראפטעד די רבנים זענען, האב איך אויסגעלערנט נאך א זאך אויך, אז יעדער איד דארף גיין שלאגן פאר אידישקייט, און. די רבנים האבן א נייעם סיסטעם וואס זיי ווילן דא, זיי ווילן צוריק געינען די פאוער, ווילן זיי מאכן א מורא'דיגע זאך, הערט וואס זיי ווילן מאכן, זיי טרייען אויף אלע פארשידענע וועגן אז אונז די בעלי בתים און די כלל ישראל זאלן זיין אונטערקוועטשט און אונטערדריקט אונטער זיי, די ערשטע זאך האבן זיי געמאכט, אז מען זאל נישט האבן קיין אינטערנעט, פארוואס? ווייל דארט איז דא בלאגס וואס דערציילן אלע שייגעץ שטיק וואס די רבנים טוען, און ס'איז נישט לפי כבודם. זיי מעגן מיטן אינטערנעט זיך ארום ווייזן וויאזוי זיי שאקלען לולב, און וויאזוי זיי צינדן חנוכה לעכט, נאר אונז טאר מען נישט. דאס איז א וועג צו אונטערדרוקן דעם עולם, מען זאל זיי צונעמען דעם שכל. נאכדעם. טרייען זיי ווייטער נאך וועגן, למשל די ארץ ישראל'דיגע רופן דאס דעת תורה, עס קומט ארויס א צעטל פון די רבנים, די רבנים האבן אזוי געזאגט און אזוי געזאגט, מען גייט ארום צו ר' חיים קנייבסקי, מען גייט צו דעם צו יענעם, מען פרעגט א שאלה ער ענטפערט, און מען בויעט אויף דעם גאנצעטע וועלטן, מען פירט א מערכה מיט דעם. און פארטיג. דאס איז נעבעך אן אומגליק וויאזוי זיי ווילן אריינכאפן כלל ישראל. דאס האב איך ברוך השם אויסגעלערנט, דאס ווארט דעת תורה איז מינות און כפירה, ס'האט נישט דרינען קיין טראפ אמת, ס'איז נאר געמאכט מזיק צו זיין כלל ישראל. דאס איז ביי די ליטווישע, און ביי אונז, די רבי האט געזאגט, די רבי זאל לעבן, די רבי זכרונו לברכה, באלאוני, די היינטיגע רביס זענען די גרעסטע חזירים אין שטאט, און דעטס אלל, מער פון דעם איז נישט דא, און ער זאל דיר נישט זאגן וואס יא צו טון און וואס נישט צו טון. יעצט זענען געגאנגען די רבנים זיי זוכן וויאזוי זיי קענען צוריק געינען זייער פאוער, האבן זיי אנגעהויבן א נייע זאך אז זיי גייען מאכן אז קיינער טאר נישט גיין צו די ערכאות נאר מען מוז גיין צו א בית דין און ווען נישט גייט מען ארויסווארפן אים און זיינע קינדער, מען וועט אים נישט באגראבן, און מען האט צוזאמגענומען פֿינף גרעסטע מיליאנערן פון די ארוינים. פינף די גרעסטע מיליאנערן פון די זאלוינים, און הונדערט אַכציק רבנים, העט מען קענען רייטן אויף כלל ישראל, און ס'איז עפעס הונדערט אַכציק רבנים געווען אונטערגעשריבן. שוין. לכאורה זעט דאך עס אויס ווי א גוטע זאך, האב איך דעמאלטס געזאגט רבותי טאמער גייט דאס דורך זעמער אויף צרות. פרעגט מיך איינער פארוואס? זאג איך אים, כ'וועל דיר זאגן פארוואס, ווייל דער פשוט'ער איד וועט נישט טארן גיין צו ערכאות, און די רבנים וועלן ווייטער זיצן אין ערכאות. דאס איז דער גרעסטער חורבן פאר כלל ישראל, דו כאפסט נישט וואס די רבנים טוען, זיי לייגן כלל ישראל אריין אויף אזא מצב אז כלל ישראל זאל זיין צוגעבינדן מיט די הענט און מיט די פיס, און די רבנים וועלן רייטן אויף אונז. עניוועי, מען האט מיר נישט געגלייבט. ויהי היום, איין שיינעם טאג איז דא דער משה אבות המוסרים, און ער איז געגאנגען אז ער גייט מסר'ן בחורים, און ער גייט, ער טון וואס ער וויל. צווישן דעם וועם ער האט גע'מסר'ט האט ער גע'מסר'ט ר' שלמה אהרן קעלנער אויך. בקיצור, דא אז מ'האט אים גע'מסר'ט, איז געווען אידן וואס האבן געזאגט, ליסן, ס'איז דא א איד וואס ער הייסט משה'לע גליק, דער משה'לע גליק, ער איז היינט אינוואלווד אין די נייע ארגענעזעישן אז מ'זאל נישט גיין צו ערכאות, גיי צו אים און רעד דיך מיט אים דורך. בקיצור, ר' שלמה אהרן קומט און ער גייט זיך דורכרעדן, און ער טרעפט אים דארטן ערגעץ אין הופער סטריט, איך ווייס נישט אין וועלכע שול, דארט האט ער נעבעך אן איידעם, וואס ער האט לו געריג'ס דיזיס, דער משה'לע גליק האט געמעגט אפ'הרג'ענען א זעכצן יעריגן בחור, ער מיינט אז זיין איידעם פאלט נישט קיין וויקטעם, עניוועי, וואט גאוס אראונד קאמס אראונד, עניוועי, למעשה איז דער ר' שלמה אהרן צוגעגאנגען צו דעם משה'לע גליק, דערציילט, זאלסט וויסן, האט מיך גע'מסר'ט פאר גארנישט, און איך הער אז דו האסט אזא ועד אן ארגענעזעישאן וואס דער ארגענעזעישאן זעהט אז מ'זאל גיין צו דין תורה, איז פארוואס העלפטסטו מיר נישט? פרעגט ער וואס האנדלט זיך, זאגט דער משה דער אבות המוסרים, דארט האסטו מורא? הייבט ער אן, איך האב פאר קיינעם נישט מורא. אבער דעמאלטס זאג איך ר' שלמה אהרן, זאלסט דיך אויסלערנען א כלל, ווען איינער הייבט אן כ'האב פאר קיינעם נישט מורא, דער איז א דרערדליגער. האסט קיינמאל נישט געזען א פרעזידענט פון אמעריקע, צו א פרעזידענט פון רוסלאנד, צו די פריעריגע פירערס, היטלער ימח שמו, ס'איז קיינמאל נישט געהערט זיי זאגן כ'האב פאר קיינעם נישט מורא. זיי האבן יא מורא. און ביז ס'גייט נישט דורך די קריג און מ'געווינט נישט, איז שטייט מען צו פארלירן? מען האט יא מורא? ווער זאגט מען האט נישט קיין מורא? מען האט זיכער מורא! נאר וואס? די וואס רעדן כ'האב פאר קיינעם נישט מורא דאס איז מויל מאכערס זאג איך און דאס איז נישט ווערד גארנישט דא גייסטו אין ערגעץ צושפארן זאגט ער ניין דו ווייסט נישט ער זאגט ער האט פאר משה ראש המוסרים אויך נישט מורא זאג איך אים אקעי וואטש ענד סי ס'גייט דורך אפאר טעג משה אבות המוסרים האט אים מסביר געווען אזוי. אונז לאמיר דיך טאקע מאכן אן ארגענעזעישן, אבער דער ארגענעזעישן איז נישט געמאכט פאר די בענעפיט פון די בעלי בתים, ס'איז געמאכט פאר די בענעפיט פון די רבנים, אז די רבנים זאלן קענען רייטן אויף יעדן איינעם, ס'איז נישט געמאכט פארן באלעבאס, לאז דיך אפ פון דעם קעיס. בקיצור ר' שלמה אהרן קאלט צו משה'לע גליק, ער ענטפערט אים נישט, ער טרעפט אים אין די גאס, ער גריסט אים נישט, ס'איז גארנישט, ווייל משה פרידמאן ראש המוסרים האט אים געזאגט, ליסן, דאס איז געמאכט אז אונז זאל מיר קענען טרייבערן כלל ישראל. נאכדעם פרעגט ער אים, ביי די וועי, פארוואס די צוויי ברידער אהרן און זלמן לייב מוזן נישט גיין צו דין תורה? זאגט ער, אונז האבן מיר געמאכט געוויסע תנאים, איין תנאי איז אז קהילות דארפן נישט גיין צו דין תורה, ס'טייטש אזוי, דאס וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן קבלת התורה, וואס אונז גיימיר באלד אויסהערן די קבלת התורה, ס'איז געמאכט פאר יחידים, כסף הקהילה איז נישט אינוואלווד. ס'איז טייטש אזוי, א רב מעג זיין א נואף, ער מעג עובר זיין אויף די גאנצע עשרת הדיברות, ער מעג עובר זיין אויף חילול שבת, אויף אלעם, און ער מעג גנב'נען אויכעט. סא בקיצור, די ארגענעזעישאן טוט עקסקלודן איין זאך, כסף הקהילה. ס'איז אזוי ווי ס'איז דא א געוויסע מעשה, איינער האט אמאל געזאגט א שיכור האט געשוואוירן ער וועט נישט טרינקען, האט ער געזאגט אבער חוץ איין מאל. איינמאל צו קידוש צו הבדלה און איינמאל ווען מען מוז און איינמאל ווען ס'גליסט. שוין, בקיצור האמער שוין קלאר ארויס פארוואס אהרן און זלמן לייב מעגן גיין אין ערכאות, ס'כסף הקהילה, דער דיין האט דערפאר אן אנדער נאמען תהלוכות הקהילה. בקיצור קהילות דארפן נישט האלטן די תורה, אויף אונז צווינגען זיי אז אונז מוז מיר האלטן, אבער זיי זענען עקזעמפט. שוין, נאכדעם האט מען געפרעגט משה'לע גליק און וואס איז מיט דעם ר' שלמה אהרן קעלנער, פארוואס האט משה. אויף וואס האט משה געמעגט אים מסר'ן? האט ער געענטפערט, דו מוזט פארשטיין, דו מוזט אהער, דאס איז משה פרידמאן, דאס איז א מעשה, דאס איז אלוקינו ואלוקי אבותינו. איז געקומען צוויי גבירים, זיי האבן גראד ארויסגענומען זייער חתימה. פון די צען, די פינף און פינף, איז שוין נאר געבליבן אכט. אזוי ווי די צוויי פון די גרויסע האבן ארויסגענומען זייער חתימה, האבן שוין ארויסגעבעקט אלע. מען זעט דאך אז דאס איז פאלש קאראפט. די ווארט איז אזוי, צו נחום ראזענבערג מעג רופן שניצלערן צו ערכאות צו נישט. דאס האבן זיי מחליט. צו ר' שלמה אהרן קעלנער מעג מען איינזעצן וויבאלד משה טוט עס. עס מעג צו די קהילות מעגן גיין אין ערכאות דאס מעג מען זיכער ווייל כסף הקהילה איז אן אנדערע דין. וועם וועט מען טרייבען? מען טרייבען יעדן צובראכענע מענטש דער וואס האט נישט ווי צו גיין דעם וועט מען טרייבען. מען וועט אים זאגן דו מוזט ארויס גיין, מען וועט זאגן נחום ראזענבערג דו מוזט ארויס גיין פון ערכאות. דו כאפסט וואס דא גייט פאר? און אזוי האבן זיי געטון מיט אלע קליינע. קיצור ס'האט זיך נאך נישט יוטעלייזט אבער דאס איז געווען זייער חשבון, סאו עט די ענד אוו די דעי האבן זיי ווידער געראטעט אויף כלל ישראל און דאס איז זייער נישט גוט, זיי טרייען אלע וועגן צוריק צו באקומען דעם פאוער, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט איך וויל ענק פארציילן אן אלטע מעשה וואס איז שוין לאנג פארגעסן געווארן, ס'איז געווען די שפיץ ברידערס אינשורענס קאמפעני אויף סעווענטינט עוועניו און פיפטי פאורט סטריט, זיי האבן אנגע'גנב'עט זיבעציג מיליאן דאלער פון אינשורענס קאמפעני, בקיצור, ס'איז געווען גרויסע צרות, און וואס טוט מען דא? ס'איז געגאנגען, און זיי האבן געזאגט, ווייסטו וואס אונז עמיר טון? אונז עמיר גיין צום מונקאטשער רב, קודם האט ער דאך א ווארט ביי די באהערדע, און אויסער דעם איז דאך דער מונקאטשער רב, איך מיין, ער איז דאך א צדיק יסוד עולם וכו', בקיצור עמיר אים פרעגן. מונקאטשער רב האט זיי אנגעווינטשן, ער האט געזאגט, כ'וועל זען צו טון וואס איך קען, אבער איך בעט ענק, נעמטס ענק אונטער עפעס א מצוה, עטס זאלטס דאס טון, וואס דאס וועט זיין דער זכות וואס עס וועט אויף ענק מגין זיין. האבן זיי געזאגט גוט, דער רבי זאל אונז געבן צוויי טאג, מען מוז זיך איבערטראכטן און מ'וועט אייך קומען זאגן. אה, דער מונקאטשער האט דאך געמיינט צו זאגן אז זיי זאלן געבן צען פראצענט פאר די מונקאטשער קהילה אדער וואס, אבער זיי זענען געווען קלוגער, זיי האבן געזאגט פאר מונקאטשער רב אזוי, אזוי ווי אונז זעמער דאך מורא'דיג מיאוס אריינגעפאלן, סא זיי האבן נישט געמיינט צו גנב'נען, קענסט דאך די אלע באלאני. אה, אונז וויל מיר ארויסגעבן א ביכל אויף אידיש, מסביר זיין פאר די אינגעלייט אז מען טאר נישט גנב'נען וועלפעיר, מען טאר נישט גנב'נען פוד סטעמפס, און מען טאר נישט גנב'נען אלע אנדערע פראגראמען וואס די גאווערמענט האט. איז מינקאטשער רב, וויפיל איך לאך פון אים, ער איז אבער דאך אן ערנסטער מענטש, ער האט אן געהויבן צו שרייען אויף זיי, וואס? וואס? דער אינגערמאן וואס ער גנב'עט א פאר דאלער ווייל ער האט נישט אויסצוהאלטן דעם בודזשעט פון זיין פעמילי יעדע וואך און ער האט נישט צו געבן אין די מוילן פאר די קינדערלעך צו עסן, אים וועסטו גיין לערנען אז ער טאר נישט מאכן א דריידערל? און דו האסט געגנב'עט זיבעציג מיליאן? דאלער? ער האט זיך אזוי אויפגערעגט אויף זיי צו ארויסגעווארפן. דעס ווייזט אויף אים א שטיקל ערנסטקייט. דער גביר וויל אלץ לערנען דעם ארעמאן וויאזוי ער דארף זיין ערליך. דער גביר מעג ארום לויפן מיט גויטעס, ער מעג מיט די סעקרעטעריס וואוינען, ער האט נישט קיין שום פראבלעם. ער דארף נאר אלץ וואטשן אז דער ארעמאן זאל חלילה זיך נישט ענדזשויען אביסל מער וויפיל ער מעג. טאמער דארף ער גיין ליגעל וועקעישן מיט זיין ווייב, ס'קומט זיך אים, זאגט ער אים אויך, גיי נישט ווייל איך דארף דיך האבן, ס'איז א ביזי סיזען און אזוי ווייטער. גנב'נען געלט? דער ארעמאן זאל נישט גנב'נען. ש. בקיצור, די זעלבע דא מוישעלע גליק. מוישעלע גליק האט דא געמאכט א ריזיג געשעפט. ער וועט מאכן זיכער אז אזוי ווי ער וויל דאך יעצט תשובה טוהן אויף זיינע אלע חטאים וואס ער האט אפגעגנב'ט צוואַנציק מיליאן דאלער, עט ער מאכן זיכער אז בית דין עט קאנטראלירן אלע געלטער פון כלל ישראל, און על פי תורה זאל מען יעדן געבן און פון דעם נעמען און פון דעם צוריק געבן און אזוי ווייטער, אויסער ווען ס'איז תהלוכות הקהילה, ווען ס'איז כסף הקהילה, ווען ס'איז זיין איזם לייב, ווען ס'איז משה ראש המוסרים פרידמאן, און ווען ס'איז אויכעט אזאלכע אידן וואס קהל האלט מען דארף זיי באגראבן, ס'איז א מצוה גאר זיי צו באגראבן, אדער עפעס א רייכער איד פון קהל געט געלט אונטערן טיש און ער זאגט איך וויל יענעם און יענעם באגראבן, דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען. די זעלבע ווי זיי האבן גענומען מיין חרם, זיי האבן ארויף געלייגט מ'האט באצאלט רבנים געלט מ'עט גיין מ'עט באגראבן יענעם אביסעל ווייטער אנהאלטן די זנות, סאו מוישעלע גליק האט געוואלט אז ער זאל ווייטער קענען ער גיט גנב'נען צען פופצן צוואנציג מיליאן דאלער, דעיס איז וואס איך וויל דער עולם זאל דא פארשטיין, די רבנים זענען אויסן עניטינג צו טוהן אבי זיי זאלן צוריק קריגן זייער פאוער, זיי זעהן זענען אין דער ערד, יעדער ווען מען הערט דעס ווארט רב זאגט מען פוי, ווען מען זאגט רעבע שפייט מען, יעדער ווייסט זיי זענען נואפים, גנבים, גזלנים, זיי האלטן נישט קיין תורת משה, און זיי ווילן נאר אונז זאלמער האלטן, כדי זיי זאלן קענען קאנטראלירן אונזערע ווייבער זאלן מיט זיי קענען וואוינען און אונזערע קינדער זיי זאלן קענען האבן פרי פאר אלל, זיי עפענען מקוואות, וויאזוי זאגט רבי שמעון בן יוחאי, רבי יהודה בן גרים האט געלויבט די רוימער אז זיי האבן געמאכט שווקים, זאגט רבי שמעון בן יוחאי די שווקים איז געווען זיי זאלן שטעלן דארט זונות. די בית מרחצאות איז געווען זאל מאכן משכב זכר, דעס זענען געווען די ריכטיגע חברה דארט די רוימער, און דאס ווילן די רבנים אויך האבן היינט, זיי זאלן קענען קאנטראלירן דעם עולם און קיינער זאל נישט קענען זאגן א שלעכט ווארט אויף זיי. כ'האב ענק שוין געזאגט, דער הייליגער רמב"ן ברענגט, פארוואס דארף מען כסדר לויבן דעם אייבערשטן אויף די ניסים פון יציאת מצרים די פרי און ביינאכט, קרישמע, און אמת ואמונה און אמת ויציב, פארוואס פעלט עס אויס זאגט דער הייליגער רמבן, ווייל יעדער איד איז יעדן טאג פול מיט ניסים נסתרים, ער זאגט שאין לאדם חלק בתורת משה, א מענטש האט נישט קיין חלק אין די הייליגע תורה תורת משה, עד שיאמין שכל מקרינו כולם ניסים אין בהם טבע, ביז ער וועט גלייבן. אז אלעס וואס עס געשעהט איז ניסים אין בהם טבע, אונז ווייס מיר נישט וואס פאר א ניסים נסתרים דער הייליגער באשעפער טוט מיט אונז, מען זאגט והיא שעמדה לאבותינו. לאבותינו ולנו. והיא איז דער צדיק, דער צדיק שעמדה לאבותינו ולנו, זיי זענען געשטאנען פאר אונזערע עלטערן און פאר אונז, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, נישט נאר איין צדיק איז געשטאנען צו בעטן פאר אונז, חלותינו איז לשון תפילה, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, אין יעדן דור שטייען זיי תפילה פאר כלל ישראל. יעצט, ס'איז דא נאך א טייטש וואס דאס איז די פשטות, והיא אין דער צדיק שעמדה לאבותינו ולנו, די אלע רעבעס, די אלע צדיקים, זיי זענען געשטאנען לאבותינו ולנו. שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, די היינטיגע רעבעס יעדער איז ביזי און זיי ווילן אונז אומברענגען, חלותינו איז תפילה אבער כלותינו איז אויכעט צו פארלענדן, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, נאר והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, דער אייבערשטער איז אונז מציל פון די רשעים, ניסים נסתרים. אונז האבן מיר נישט געוואוסט פון דעם פלאן למעשה. דער אייבערשטער האט געמאכט ס'זאל ארויסקומען דער פלאן, און דער אייבערשטער האט געמאכט אז ס'זאל נישט דורכגיין. יעצט, כלפי מי הדברים אמורים, צו וואס זאג איך די אלע זאכן? ס'איז זייער פשוט, איר זאלט וויסן רבותי, די רבנים און די רעבעס, די וואס האבן פארלוירן זייער פאוער, זיי זענען למשל ולשנינה, זיי זענען אפגעפרעגטע מענטשן, זיי זענען לאו לייפס, זיי זענען די ערגסטע פון כלל ישראל, די חברה ווילן נאך היינט אז זיי זאלן גיין אין זייער פאוער, און זיי ווילן נאך זיצן און טראכטן וועגן וויאזוי מ'וועט ארויסלייגן חרמות און נאך אזאלעכע זאכן אויף מענטשן, מענטשן וואס זענען חף מפשע אז זיי ווילן נאר נישט מיטגיין מיטן שטראם. פון די אלע רציחות וואס דא גייט פאר, פון די גניבות און גזילות וואס דא גייט פאר, פון דעם וואס מען ווארפט ארויס קינדער מיט בחורים אין די גאס, פאר זיי קענען נאך וואקן, זענען נאך מיט פעמפערס, האט מען זיי שוין ארויסגעווארפן פון תלמוד תורה'ס, און נישט יעדער וויל מיטגיין מיט דעם סיסטעם, איז במילא דארף מיר אונז וויסן אז אונז דארף מיר לויבן דעם אייבערשטן אויף די אלע ניסים נסתרים, ווייל אונז ווייסט מיר בכלל נישט וויאזוי זיי זיצן און פלאנען טאג און נאכט וויאזוי אומצוברענגען יעדן. צוביסלעך קומט אלעס ארויס, און דאס איז א מורא'דיגע געווינס. אונז האמיר נישט קיין געווער, אונז האמיר גארנישט, אונז האמיר נאר איין זאך, אונז האמיר א הבטחה פון נצח ישראל לא ישקר, דער מיינאריטי פון כלל ישראל, די פאר ערליכע אידן וואס וועלן זיך שלאגן פאר אידישקייט, די וועט דער אייבערשטער נישט איבערלאזן. און יעדע זאך וואס מען טוט פארן אייבערשטנ'ס וועגן, אפילו ווען מען זעט נישט סוקסעס, דו האסט סוקסעס, דו האסט דיך געשלאגן פארן אייבערשטנ'ס וועגן. מען דארף פארשטיין, דער הייליגער רבי זכרונו לברכה האט זיך געשלאגן קעגן ציונות, ביטערליך געשלאגן, למעשה איז אזוי, שלאגן קעגן ציונים שלאגט מען זיך שוין צוויי הונדערט יאר, ס'איז געווען אידן נאך פאר צוויי הונדערט יאר, זיי האבן זיך גערופן נישט ציונים נאר חובבי ציון מיט אנדערע נעמען, און זיי האבן געברענגט א סכנה אויף כלל ישראל און די צדיקים אין יענעם דור. האבן זיך געשלאגן קעגן דעם, און אזוי איז געווען דאון דע ליין פארשידענע נעמען, ביז ס'איז געווארן ציונות. דער הייליגער מונקאטשער רב האט זיך ארומגעריסן מיט די חברה, ער האט געהאט א שטאט, מ'האט זיך גע'רצח'נט, און ער האט נישט אויפגעגעבן די מלחמה. דער מונקאטשער רב איז נסתלק געווארן, ער האט געזען אז די מלחמה איז ביטער, און ער האט געזען אז זיין איידעם, איז נישט קיין לוחם, האט ער געוואוסט אז ס'וועט זיין א חורבן אויף די שטאט, האט ער געזאגט איך בלייב מונקאטשער-רב ביז משיח קומט. זיין איידעם ברוכ'ל ראבינאוויטש האט זיך נישט געוואלט רופן מונקאטשער-רב, ער פלעגט אייביג זאגן דער הייליגער שווער, ער האט זיך נישט גערופן מונקאטשער-רב.
עניוועי, מונקאטשער-רב איז אוועק, ער האט נישט געזען דעם עגל, ער האט נישט געזען ווי די מדינה בתפארתו ווי זי בליהט נעבעך, אונזער הייליגער רבי האט אויך לוחם געווען קעגן די זעלבע זאך, ציונות, ס'איז אים געגאנגען אין לעבן, די רבי האט אמאל געזאגט איך בין געקומען אויף די וועלט לוחם צו זיין אויף ציונות, נישט אויף עפעס אנדערש. יעצט, איך וויל דער עולם זאל אביסל טראכטן, א איד איז זיך מוסר נפש א גאנץ לעבן קעגן ציונות, און ער שרייט אז טאמער זיי וועלן מצליח זיין, מען ארויסשטופט משיח צדקינו די מורא'דיג דער איד האט געזעהן ווי די מדינה האט זיך דער עגל הזהב האט זיך נעבעך געגרינדעט און דער רבי האט עס נישט אויסגעהאלטן מיר האט דערציילט איינער ער איז געווען א בחור דעמאלטס אין רבינ'ס ישיבה דער רבי איז געזעסן דא אין בעדפארד עוועניו אין זיין הויז אז זיי האבן געקומען זאגן אז עס האט זיך געגרינדעט די מדינה די יו ען האט באשטעטיגט א לאנד דער רבי ארויס ער איז ארויסגעלאפן מיט נישט געהאט אנגעטון דעם הוט, ער איז געווען אזוי צוקאכט, ער איז ארויס אין די גאס און ער האט געשריגן, די גויים ווייסן נישט וואסערע צרה זיי האבן אויף זיך געברענגט מיט דעם וואס זיי האבן געמאכט א באשטעטיגונג אז מען זאל קענען גרינדן א מדינה. דער רבי האט עס נישט אויסגעהאלטן, ס'איז געקומען מוזשייער רב און דער רבי האט אים געבעטן, פאר נישט אויף ארץ ישראל, פאר נישט, זאגט ער רבי, איך וויל, ער האט זיך באהאלטן, אזוי ווי רבי זירא האט זיך באהאלטן פון רב יודא'ן. ווייל ער האט געהאלטן מען טאר נישט פארן אויף ארץ ישראל, ער האט זיך באהאלטן, ער איז ארויף, ער איז צוריק געקומען, פרעגט אים דער רבי, נו וואס איז געווען אין ארץ ישראל, זאגט דער רבי, מדינת ישראל איז א פאקט, דער רבי האט זיך אזוי צוקאכט אויף אים, וועגן דעם האב איך דיך נישט געוואלט זאלסט פארן, ס'איז דאך ליידער א פאקט. יעצט ווען דער רבי איז שוין קראנק געווארן, האב מיר אונז שוין גענומען געלט פון באנק לאומי, מ'האב מיר גענומען לאונס צו בויען דעם רבינ'ס שטעטל, וואס דער רבי האט געזאגט אז אן א שטעטל האט ער גארנישט אויפגעטון אויף דער וועלט, אונז האמער זיך געלעקט צו זיי, אונז האמער זיי אלץ געסטראשעט טאמער ס'נישט געבן קיין געלט וועלן מיר מאכן פראטעסט, דער רבי האט געזען דעם עגל הזהב בתפארתו. נו, עמער זאגן אז דעם רבינ'ס גאנצע הארעוואניע וואס ער האט זיך געשלאגן און דעם מונקאטשער רב'ס הארעוואניע און אלע גדולי און צדיקי הדור איז געווען להבל ולריק חס ושלום? ניין! ביים אייבערשטן ארבעט עס, דו דארפסט נישט געווינען, דו דארפסט טון מיין רצון. אלעס וואס עס שטייט אין די תורה, און אז דו טוסט מיין רצון, גייט ארויף דעם אייבערשטנ'ס כבוד, דאס איז די קרוין פאר'ן אייבערשטן, און צוביסלעך שטעלט זיך צאם דעם אייבערשטנ'ס קרוין פון גאנץ כלל ישראל. די זעלבע אויכעט ס'איז געווען אידן וואס זענען פארלוירן געווארן אין די מלחמה, מען האט זיי געהארגעט, הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם, די אידן האבן געהאלטן שבת, זיי האבן געמאכט. אלע מצוות התורה זיי האבן געהאלטן נידות, עמער דען זאגן אז ווייל זיי זענען פארלוירן געווארן האט נישט דער אייבערשטער קיין נחת רוח פון זייער עבודה בשעת ווען זיי האבן געלעבט און אפילו נאכדעם וואס זיי האבן געלעבט? זיכער אז יא! ס'שטייט ואברהם עודנו עומד לפני השם, ער האט מתפלל געווען פאר די אלע שטעט סדום ועמורה, זאגן אלע ספרים, אלע זאגן די זעלבע בחינה ואברהם. עודנו עומד לפני ה', זיינע תפילות זענען געבליבן היינט אויכעט, ווען נישט וואלטן אונז אין דעם גלות נישט געהאט קיין קיום. יעצט לענינינו, איז אזוי, אונז דארף מיר טון וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז, און דער אייבערשטער טוט מיט דעם וואס ער דארף און וואס ער וויל, און דאס איז דער כבוד פונעם אייבערשטן, אז אונז טו מיר זיין רצון. כ'האב אמאל געמאכט א מקווה אין אוקריינע, געווען דארטן צוויי גרויסע גבירים וואס האבן אן אייגענע באנק אין פראנקרייך, האבן זיי מיר פארציילט אז זיי האבן אלע יארן, די גאנצע פערציג יאר וואס איז געווען צוגעשפארט די טויערן, האבן זיי געשיקט מצות, זיי האבן א מצה בעקערי אין פראנקרייך וואס דאס איז נאר דעדיקעיטעד פאר רוסישע אידן, פארציילט ער מיר אז כמעט אייביג האבן עס די רוסן איבערגעגעבן צוויי וואכן נאך פסח, מ'האט געמוזט מאכן פעיפער ווארק, עטס קענטס דאך די פאלישטיק, אסאך מאל האבן זיי אריינגעלייגט מייז מיט ראטן אז מ'זאל עס נישט קענען עסן, און זיי זאגן מ'האט עס אזוי געברענגט פון פראנקרייך, פרעג איך די אידן עטס זענט נישט מיד געווארן דאס ווייטער צו טון? זענען זיי מיד געווארן? ס'איז א מצוה, באקן מצות פאר אידן. איי עס קומט נישט אן? אונז דארף מיר טון וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז און דער אייבערשטער טוט וואס ער דארף. א מורא'דיגע זאך. עניוועי. סאו אונז ווער מיר נישט נתפעל אז דער גאנצער עולם איז בוגד, דער עולם גייט צו ערכאות, דער עולם טוט משכב זכר, אונז ווער מיר נישט נתפעל פאר דעם. אונז האמיר דעם אייבערשטן אויף אונזער זייט און דאס אלעס וואס אונז ברויך מיר. ס'איז געווען א צייט אין די ראשונים אין די גאונים'ס צייט, ס'ווערט געברענגט אין די סדר הדורות, ס'איז געווען, דער אייבערשטער האט זיך געוואלט צושפרייטן כלל ישראל איבער די גאנצע וועלט, יעדער זאל איבעראל אויסרופן שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, און מברר זיין אלע ניצוצין פון די אלע שבעים אומות, איז געווען ווען ס'איז געווען פינף גאונים, זיי האבן געהייסן גאונים, די צייט פון די גאונים, און זענען געפארן אויף צאמנעמען געלט פאר הכנסת כלה. און זענען געפארן אלע פינף מיט איין שיף און די שיף האט זיך דערטראנקען און אלע פינף האבן זיך געראטעוועט אויף א שטיקל האלץ פון די שיף. אזוי איז געבליבן איינער האט זיך געראטעוועט אויף אפריקע, איינער אויף אזיע און נאך יעדער ווי ער האט זיך געראטעוועט אזוי איז געבליבן. די תורה איבער די גאנצע וועלט. יעצט שטעלטס ענק פאר, פינף אידן האבן געטראגן די גאנצע תורת משה, וואס ווען נישט זיי וואלט נישט געווען קיין תורת משה. כאטשיג די תורה איז דאך גרויס און הייליג און די גאנצע תכלית הבריאה געווען פאר די תורה, ס'איז אבער געקומען אמאל א צייט ווען פינף גאוני הדור האבן געהאלטן די גאנצע תורה. ווען נישט זיי וואלט נישט חלילה געבליבן קיין תורה. די וועלט זאגט א ווערטל אז. קלענער דער עולם גרעסער די שמחה. אוודאי כלל ישראל איז גרויס און אלעס, אבער אז טאמער פירן זיי זיך שלא על פי תורה גיימיר זיך שלאגן מיט זיי, אונזער רבי האט זיך אויך געשלאגן מיט די ציונים, כאטשיג זיי האבן אראפגעשטעלט א מדינה ליידער וואס דאס איז נעבעך, היינט זעט מען דאך שוין אז ס'איז גארנישט ווערט, ס'גייט דארט אויספלאצן אטאמישע באמבעס צווישן די אידן און די אראבער, נעבעך ס'עט אומקומען איך וויל נישט זאגן וויפיל, הריני מתיר את בשרכם עט זיין א אנדערסטעיטמענט. על כל פנים, מען ווערט נישט נתפעל פאר די אלע זאכן. פארוואס? ווייל זיי האבן א מדינה און אונז האמיר דעם אייבערשטן. עס איז די זעלבע דא אויכעט. אונז ווייס מיר נישט אין וואסערא ניסים נסתרים דער אייבערשטער פירט די מענטשן וואס ווילן זיך האלטן מיט'ן אייבערשטן. די רבנים זענען ימח שמו'ניקעס זענען דר'ערדליגער זיי ווילן ארויסגעבן.
אלעס אויף דער וועלט, אלע מיני תקנות, נאר זיי זאל מען נישט קענען רירן פון פלאץ, זיי זאלן קענען בלייבן זנאים, זיי זאלן קענען בלייבן מגלה עריות, זיי זאלן קענען גנב'ענען דאס געלט ביי דין תורה'ס. און אונז האמיר נישט קיין השגה ווי דער אייבערשטער היט אונז אפילו, ווייל אונז האמיר בכלל נישט געוואוסט פון אזא קאמיטע, און ווען חס ושלום זיי קענען דאס ווען אימפלעמענטן אויף כלל ישראל, וואלט מען אונז געווען ווייפד אוט, ווייל דאס וואלט געמיינט א יעדער שיינער איד, אזעלכע לעזער קעסמא מיט משה אבות המוסרים, און די אלע חברה וואלטן אונז געקענט פירן ביי די נאז, ווילסט נישט גיין צו די תורה, מען ווארפט ארויס דיינע קינדער מיט אלעם וואס מען נאר. הגם למעשה מען קען זיך שלאגן, מען ווארפט ארויס די קינדער, קען מען גיין היינט צו די גאווערמענט, כ'האב ענק געזאגט טרי וואן וואן, איינער האט אפגעקאלט טרי וואן וואן, מען האט אריינגענומען גראד צוריק זיין קינד, קיינער זוכט נישט קיין אינוועסטיגעישן און אנצייגן מיט די חברה, ווייל קודם. שפארן זיי אפ אלע פראגרעמס צוריק צו עפענען איז שוין א גאנצע מעשה. סא דאס גייט עס ענק אויסלערנען וואנס און פאר אלל, אונז האמער דעם באשעפער וואס ער שלאגט זיך פאר אונז און ער שלאגט זיך פאר אונז, אונז דארף מען נאר זאגן אז אונז געהער מיר צו זיין מיליטער, דאס אלעס. צוריק קומען יעצט צו מוישעלע גליק, מוישעלע גליק וועט נאך זיצן, ער איז דאך א ליידיגייער, האט גע'גנב'עט די וועלט געלט, נו ער ברויך ער דאך נישט ארבעטן. מוישעלע גליק וועט נאך אסאך אסאך פלאנס מאכן וויאזוי ס'זאל אויסקומען אז די אדרבונים זאלן גוט פארן, און איך האב ענק שוין געזאגט מוישעלע גליק איז באמת א בהמה, ער אים קען אפילו נישט בייפאלן אזא פלאן, דאס פירט משה אבות המוסרים מיט לעזער קעסטנבוים מיט נאך אפאר שקצים, זיי פירן די גאנצע זאך, און עט די ענד אוו די דעי גייען זיי מאכן זיכער אז זיי זאלן פארן גוט. יעצט וויל איך ענק זאגן אויף להבא זאל מען אויך וויסן. קודם ברוך השם אזוי ווי זיי האבן זיך צושלאגן שטיינמאן מיט אויערבאך, דאס איז א מורא'דיגע זאך, ווייל אמאל האט מען געזאגט אלע ליטווישע זענען איינס און מען זאגט דעת תורה, שטיינמאן איז געווען דער עלטסטער, געקומען אזא איד ווי אויערבאך געבן א שטויס אריין אין דעם גאנצן דעת תורה, און ער זאגט העי וועיט א מינוט, אויב דעת תורה בין איך אויך דעת תורה, פארוואס איז ער מער דעת תורה, איך האב א ישיבה ער האט בסך הכל דארטן איז ער א משגיח רוחני אין פאנעוויזש אין די ישיבה קטנה. סאו דאס האט ברוך השם אונטערגעברענגט דעם גאנצן ליטווישן כח פון כח התורה, און זיי זאגן דאס איז אלץ ווייל אונז האבן מיר אונטערגעברענגט ביי די חסידים האבן זיי געזען העי זיי האבן געמיינט אה מען וועט רעדן אויף א רעבן דעם אנדערן טאג גייט קומען א טרעקטער טרעילער און דיך איבערפארן אה ס'איז שקר דער רבי איז א גארנישט דער סקווערער איז א גארנישט אלע זענען זיי גארנישט יעצט זענען זיי געגאנגען האבן זיי געזען זיי טוען עס ביי זיך אויכעט קודם איז שוין דא עטליכע דעת תורה'ס איין דעת תורה שטיינמאן זאגט מען זאל יא גיין אין מיליטער דער צווייטער דעת תורה איז אויערבאך זאגט מען דארף זיך שלאגן, און איך בין מורא'דיג מפליא דעם גערער רעבן, איך בין אים מורא'דיג מפליא, דער גערער רעבע איז דער איינציגער נארמאלער קלוגער רעבע וואס איך האב געזען, אויב עטס געדענקטס האב איך געשריגן גיין אין מיליטער, איז געגאנגען ישראל האגער דער וויזשניצער רעבע אין בני ברק און געזאגט צורייסט דעם צו גיוס. זיך איז נישט א משוגענער, אים וועט מען נישט נעמען אין מיליטער, ער וועט זיך זיצן ונשים עד נופח און וועט לאזן דעם אינגערמאן זאל שמאכטן צו דעם בחור זאל שמאכטן אין א תפיסה אין מיליטער, דו ווייסט וואס הייסט א מיליטערי פריזן? עטס ווייסט נישט וואס איז געווען דער יחוס פון אלע שר צבאות פון די אידן, דער שר צבא איז אייביג געגאנגען פאראויס, ביי די גוים גייט דער שר צבא אין די בעק, די דזשענערל גייט נישט אין פראנט ווייל מען קען אים חלילה שיסן. אבער אין ארץ ישראל זאגט דער דזשענערל אחריי, אין מיליטער זאגט ער אחריי, דאס מיינט עווריבאדי איז ביהיינד מי, איך גיי פאראויס. און דאס איז אלץ געווען אין די צייט פון תנך אויכעט, דער שר צבא איז געגאנגען פאראויס, ווען פרעה האט משנה געווען און ער האט געזאגט אז ער וועט גיין פאראויס, זאגט רשי אין דער מדרש גראדע ער האט משנה געווען, ווייל געווענטליך גייט דער קעניג אין די בעק מען זאל אים וואטשן. און דא מחמת שנאה אומצוברענגען די אידן איז ער געלאפן פאראויס, וועגן דעם שטייט ויאסר את רכבו ואת עמו לקח עמו, אבער דאס איז נישט דער נארמאלער וועג, ווער ס'געדענקט ס'איז געווען אין לאטרון ס'איז דא דרך לאטרון ס'איז געווען איינער לאטרון ער איז געווען א שר צבא ביי די מדינה איז ער געגאנגען פאראויס מ'האט אים געשאסן דרײַצן מינוט האט די מיליטער נישט געוויסט וואס צו טוהן ווייל ער איז געווען טויט און מ'האט נישט געוויסט קיינער האט נישט געגעבן אינסטראקשענס יעצט דאס וואס די ימח שמוניקעס די ציונים גייען פאראויס איז אויך וועגן דעם ווייל זיי קוקן אין תנך און אין תנך זענען אלע אידישע שר צבאות געגאנגען פאראויס דער מלך דוד המלך מלך ישראל איז געגאנגען פאראויס אין אלע מלחמות און אויך זיין שר צבאות זענען געגאנגען פאראויס. א איד האט א געטריישאפט פאר א צווייטן, ער איז זיך מוסר נפש פאר א צווייטן, ער זאגט נישט דו גיי זיי דיך מוסר נפש פאר מיר. קומט אן דא אזא ישראל האגער וואס ער איז סופאוזינגלי מען רופט זיך א רעבן היינט א מלך ישראל, זאגט ער פארן עולם יעצט עטס צורייסט די צעטל איר גייט אין תפיסה און איך'ל זיצן, ביי מיר א גאנצע נאכט בנאות דשא דאס איז רידיקולעס איז דא איין קלוגער איד וואס ער איז דער גערער רעבע מען רייסט זיך יעצט ארום מען זאל מאכן א אן אסיפה וואס מען זאל טוהן די מועצת גדולי התורה דער באיאנער רעבע זאגט ס'איז סתם א משה זוך קיינעם ער וויל אפילו נישט גיין ווייל מען פרעגט נישט קיינעם יעדער טוט וואס ער וויל און יעדער האט שוין מחליט געווען ישראל האגער הייסט מען זאל צורייסן די דרעפט צעטלעך. יעדער האט שוין געזאגט זיין מיינונג. שרייט דער גערער רבי די זעלבע וואס איך טענה, ווי קענסטו נעמען בחורים און זיי געבן אדווייס זאלן אוועקלויפן פון מיליטער, ווען דו ווייסט קלאר אז זיי האבן גיין זיצן און דו זיצט אינדערהיים בבית ארזים. סא די אישו פון די מיליטער האט צובראכן די ליטווישע, נישטא מער קיין דעת תורה, און ס'האט אויך צובראכן די חסידישע רעבעס, און ס'האט אזויפיל געטון. אז יעצט עס וועט קומען צו א פראבלעם פון סעקשועל אביוז ס'וועט אויך שוין נישט זיין קיין דעת תורה. אמאל פלעגט מען זאגן מ'קען נישט גיין צו די פאליס און מ'דארף פרעגן א רב א שאלה. היינט זאגט דאס קיינער נישט. קיינער זאגט נישט גיי פרעג א רב א שאלה. היינט זאגט מען ער האט געטאטשט זאל ער גיין אין דזשעיל. ס'האט גענומען צייט דאס אריינצוברעכן אין די אידישע קאמיוניטי. צוביסלעך ס'פארט. סאו איך וויל ענק זאגן רבותי ווען עטס וועט זעהן א אונטערשריפט פון א רב זאלט עטס וויסן אדער דער רב איז א בהמה, און ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך, אדער האט מען געפאלשט זיין סיגניטשער, אדער איז דא אפאר עסקנים וואס זיי דרייוון דעם רב קרעזי און זיי רעדן אים איין זאכן, דו ווייסט נישט וואס דער רב האט געהערט כדי ער זאל דאס מוזן אונטערשרייבן, אזוי ווי ביי מיין חרם, איך האב געפרעגט דורך א שליח דעם חיים פלאהר, דו האסט אונטערגעשריבן אויף א מענטש, דו האסט אים שופך דם געווען איבער די גאנצע וועלט, האסטו געהערט די מניוולת? זאגט ער ניין, איך וועל גיין זיצן אויסהערן זיין מניוולת, וועל איף יו דאנט העוו טיים צו אויסצוהערן זיין מניוולת, יו שוד העוו נעווער סיינד יו שוד העוו סעד איך בין ביזי מיט לערנען דאס איז דא דער גאנצע קאראפשען סא זאלט איר וויסן ווען א רב סיינט אונטער זאלט איר וויסן דא איז דא עפעס אינוואלווד אדער איז אויכעט אינוואלווד אז זיי ווילן געינען פאוער פאר סעקס מיט מאני און עטס זאלטס וויסן ס'איז זייערע איך געב יעצט א כלליות'דיגן סטעיטמענט אלע זייערע חתימות זענען בטל ומבוטל והפקר כעפרא דארעא, ס'האט נישט קיין תוקף, ס'איז נישט מחייב קיינעם, אמת זיי האבן גענגסטערס וואס זיי קענען זיך שלאגן און זיי קענען מאכן זיכער אז מ'וועט ארויסווארפן דיינע קינדער צו דיך פון א בית מדרש, אויף דעם שלאגט מען זיך נאך יעצט, זיי האבן דאס אויכעט נישט באקומען, זיי וועלן אלעס פארלירן. זיי וועלן אויסזען אזוי ווי דייטשלאנד נאך ווארלד וואר טו, זיי וועלן נישט האבן גארנישט קיין תוקף, זיי וועלן אפילו האבן אז פופציג יאר האבן זיי קיין מיליטער נישט טארן האבן, זיי וועלן זיין אויסגעשפילטע הינט ווייל זיי האבן אביוזד זייער פאוער, און אונז האלט מיר עס נישט באנעמען, אונז האבן מיר ברוך השם דעם אינטערנעט, און דער אינטערנעט זאגט אונז אלע זייערע קאראפשענס, און זיי זיצן אונז וואטש מיר זיי אויפן אינטערנעט, און. ווי אר נאט גאנא לעט דיס העפען, סאו יעצט וויל איך ענק זאגן, דער אייבערשטער האט אונז ארויסגעצויגן מצרה לרווחה מאפילה לאור גדול, אז דאס זאך אז מען זאל צווינגען יעדן אז זיי מוזן גיין צו א בית דין, און טאמער נישט העט מען אים ארויסווארפן, מען העט אים נישט באגראבן מיט דעם אלעם, כאטשיג ס'זעט זיך אויס אז דאס איז גאר קיום התורה, דאס איז עקירת כל התורה כולה, ווייל זיי וואלטן דעמאלטס גענומען זייערע דיינים, די בית דינס וואלטן גע'פסק'נט וואס זיי וואלטן. געוואלט ווער ס'וואלט באצאלט וואלט עס באקומען דעם דיעל און אונז וואלט מיר געדארפט ליידן פון דעם, איי עסטו פרעגן מען מוז גיין צו א דין תורה, די תירוץ איז מען מוז נישט גיין צו א דין תורה, מען מעג זיך פארגלייכן, א איד ווייסט אונז האבן מיר אזא זאך לפנים משורת הדין, די גאנצע וואס אידן לעבן אין גלות מיט פרנסה איז ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט ואכלת ושבעת וברכת און אונז בענטש מיר אפילו מ'איז נישט זאט, ביי א כזית בענטש מיר, זאגט דער אייבערשטער עטס זענט נישט מקפיד אויפן ושבעת וועל איך ענק געבן פון אלעם גוטן. דאס איז אונזער קיום אינעם גאנצן גלות אז מ'זאל קענען לעבן. די געלט זאכן. פיינענסעס. קומט אן יעצט מוישעלע גליק און געט ארויס א צעטל אז אונז מיר מוזן גיין צו די שקצים די רבנים, און טאמער נישט וועט מען דיך גאר ארויסווארפן. אוודאי טאר מען נישט גיין אין ערכאות, אבער צום רב טאר מען פונקט אזוי נישט גיין, ווייל פונקט ווי דער גוי קען נישט תורת משה קען דער רב אויך נישט תורת משה. ס'איז געווען אמאל דער בלינדער דיין, דער טודרוס טודרוס זילבער'ס ברודער, עפעס זיצן די סאכדעס אים אהבת יעדע דין תורה. ס'געווען אמאל א צייט מ'האט זיך געטרייט אייביג וועגן מ'זאל מאכן אידן זאלן גיין צו דין תורה, דעם וועג אז מ'זאל זיך פארגלייכן אליין איז קיינעם נישט בייגעפאלן. איז געווען דעמאלטס דער אברהם עמרם מייזלס האט זיך אויך געמאכט א בעז מיט אננעמען דין תורה'ס אומזינסט. האט האט דער סטאדערס ברודער געזאגט, דער בלינדער דיין, האט ער געזאגט, דער מענדל זילבער הייסט ער, האט ער געזאגט אזוי, איך בין א מזיד, איך ווייס ווען איך ווייס ווען איך פארדריי די תורה, און איך ווייס וואס איך טוה, און איך ווייס ווען איך נעם שוחד, און ווי איך נעם שוחד, און וויפיל ס'דארף קאסטן דער שוחד אז מ'זאל מעוות זיין א דין. זאגט ער אבער אברהם עמרם מייזלס איז א תינוק שנשבה, ער ווייסט נעבעך נישט וואס טוט זיך מיט זיי, ער ווייסט נישט אז די בעלי דינים זענען צוואנציג יאר בעפאר אים, און דאס איז א מורא'דיגע זאך. מען גייט אונז צווינגען צו גיין צו רבנים וואס האבן אפילו נישט קיין התרת הוראה אויף חושן משפט? טאמער איז דא איינער א מורא'דיגער דזשיניעס אין חושן משפט הייסט ער אברהם ברוך ראזענבערג איז דאך דער גרעסטער קרוק וואס איז דא אויף צוויי פיס, ער האט נאכנישט אפגע'פסק'נט א נארמאלע דין תורה און געפרעסן גרויס געלט, און זיי ווילן אונז צווינגען אז אונז מוז מיר גיין צו מענדל זילבער דער בלינדער דיין וואס איז מעוות יעדע דין תורה און אלע אנדערע פסקים אויך, בין איש לאשתו, אלעס ער טוט אלעס פארקערט ווי אין די תורה, אז דו ווילסט וויסן וואס די תורה זאגט קוק וואס ער טוט וועסטו וויסן טו פארקערט. יעצט, נישט אייביג כאפט מען נאכדעם וואסערע ישועה האמיר געהאט, און אסאך מאל קען זיין אז ס'וועט חלילה דורך גיין און מען מען נישט כאפן, און די רבנים וועלן גוזר זיין אויף אונז גזירות וויל מען אונז זאגן איין זאך, אין לנו חלק מיט די אלע רבנים מיט די שקצים מיט די. נואפים מיט די געלט פרעסערס און מיט די געלט גנבים, זיי האבן אזא סיסטעם, די סיסטעם האט איינגעפירט דא ביי אונז נחמיה וועבערמאן, מ'איז אים געקומען זאגן אז א מיידל איז אביסל גליטשיג און זי גייט ארום ווי מ'טאר נישט, האט ער געזאגט פיין אבער דעמאלטס ביסטו מיין, קודם וויל איך מיט דיר מזנה זיין, פיין האט דאס מיידל געזאגט גוט דען האב איך נאך א בויפרענד, נאכדעם האט ער געזאגט ניין אז דו וועסט מזנה זיין מיט אן אנדערן וועל איך דיך איינזעצן. סטייטש קודם האט ער זי אריינגעכאפט, ער טוט מיט איר די זעלבע מיני נבלות אויף וואס מ'האט זי אריינגעברענגט צו אים, און נאכדעם איז ער נאך גאר געווארן איר סופיריער און איר מעסטער אז זי טאר נישט האבן אן אנדערן. דעיס זענען אלע רבנים? דעיס זענען אלע כלל טיערס? אונז האמיר מיט זיי נישט קיין שום שייכות? אונז וועמיר האבן א שאלה אויף א שמאטע אויף א בדיקה וועט מען גיין צו א נארמאלן דיין פרעגן דעת תורה, מיט דער אייבישטער האט אונז אזוי אנגעזאגט, באשוואוירן, און דער רבי זאגט ס'טאר נישט. זיין קיין עירוב אלע טערמינאלעדזשיס, ווי דאונט עקסעפט איט, און ס'איז אלעס שקר, די רבי האט געזאגט ס'טאר נישט זיין קיין עירוב, מען מאכט מיטינגען, ס'טאר נישט זיין קיין עירוב, פיין זייער גוט, פארוואס? ווייל ס'איז א רשות הרבים דאורייתא, נו ווי אזוי האט די רבי צוגעקוקט אז מען טוט יעדן סוכות טראגן אויף אן עירוב? מען האט געמאכט א ברית אין רבי'נס בית מדרש און מען האט עס געברענגט מיט א גוי, ווען ס'איז א רשות הרבים דאורייתא טאר מען עס נישט טון, די רבי האט נישט געהאלטן ס'איז א רשות הרבים דאורייתא, און דער רבי האט אסאך שייגעץ שטיקעס וואס עטס זאגטס נאך אין זיין נאמען נישט געזאגט, און זאכן וואס דער רבי האט יא געזאגט מען זאל זאגן די מלמדים זאלן זאגן די קינדער מען טאר זיך נישט טאטשן דארטן אויף די פרייוועט פלעצער און דאס איז די ערגסטע עבירה און דאס אזוי ווי אנרירן א לייכטער אום שבת און די אלע אנדערע זאכן דאס האט מען אויסגעלאזט מען האט נישט גערעדט ווייל יעדער רבי האט מורא געהאט די קינד וואלט געשפרינגען אין פנים, רבי דו האסט דאס פאר מיר געטוהן, דאס וואס דו זאגסט מען טאר נישט האסטו דאך מיר געטוהן ביינאכט ווען יעדער איז אהיים געגאנגען, האסטו דאך עס פאר מיר געטוהן, סא וואס זאגסטו יעצט אז מען טאר נישט, אויב אזוי בת יתרו מי התירה לך. יעצט לאמיר צוריק קומען דא צו אונזער שמועס, קאנסטראקטיוו עדווייס, דאס ווארט דעת תורה איז מינות און כפירה, דאס ווארט די רבי זכר צדיק לברכה מיט זכרונו לברכה מיטן היינטיגן רעבן, און ס'שטייט אזוי אין דעם ספר און יענעם ספר, דאס איז. אלעס בטל ומבוטל והפקר כעפרא דארעא טאמער ס'איז איין ווארט מנוגד צו די תורה הקדושה. כאטשיג זיי זאלן לייגן אראפ א פרצוף אז דאס איז די תורה הקדושה, אבער דארף האבן אסאך שכל און ישוב הדעת צו כאפן ווען און ווי זיי פארפירן דיך. אין די צייט פון די פריעריגע נביאים, די נביאי השקר מיט די מלכים, עטס מיינטס טאקע זיי האבן געהייסן גיין אפען גיין דינען עבודה זרה? מ'וואלט זיי פארשטיינערט. האט עס געמאכט מיט א טריק, ווי ברענגט די גמרא מסכת סנהדרין און די רבי האט געוויינט אויף דעם, ואף אחיה השילוני טעה וחתם, אחיה השילוני וואס איז אראפגעקומען נאכאמאל אויף די וועלט און ער איז געווען דער ניצוץ פונעם הייליגן ר' שמעון בן יוחאי וועגן דעם שטייט און מען זינגט אין די זמירות מקום בחר בשמיא עם הנביא אחיה, אליהו הנביא איז געקומען מתקן זיין די מינות וכפירה וואס ליידער די חתימה פון אחיה השילוני האט אראפגעברענגט אויף די וועלט. וואס איז געווען די חכמה דערפון, שוין מושיבין צדיק אצל רשע, און ירבעם בן נבט האט געזאגט, עטס זענטס מיינע מענטשן, אפילו כ'וועל ענק הייסן דינען עבודה זרה, קומט איר אן צו שרייען חס ושלום, האבן די רשעים געזאגט, ניין, ער מיינט נאר צו זאגן אפילו אזוי שטארק, ער האט פארפירט, און אחיה השילוני האט אונטערגעשריבן און האט אראפגעברענגט, אז האבן זיך נעבעך אראפגעגאנגען פון אידישן וועג א חלק פון כלל ישראל, כאטשיג ער איז געווען דער נביא אחיה. ואף אחי השילוני טועה וחושב, ווער ס'געדענקט אונזער הייליגן רבינ'ס, בכיות נוראות, אך! אחיה השילוני. און ווער איז ער נאכדעם געווען? ער איז געווען ר' שמעון בן יוחאי, ער איז געזעסן אין די מערה דרײַצן יאר ווייל ער זאל מתקן זיין דעם שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, אחד באטרעפט דרײַצן, די אלע טויזענטע נשמות וואס האבן זיך נעבעך געשמד'ט און זענען אראפ פון וועג וועגן די חתימה פון אחיה השילוני. סאו אונז דארף מיר האבן גרויס סייעתא דשמיא. זיך צו האלטן מיטן אמת און וויסן ווען דער רב פארקויפט איר א בעלאוני ווייל נתת עיניך בגירושין או במיתה אבער נתת עיניך באשת איש אויב דו נתת עיניך בריבה מיט א מיידל האסטו ווירדס אונז דארף מיר דאס האבן אזא מין סייעתא דשמיא און איין זאך דארף מען וויסן מען טאר זיך נישט פארלאזן אויף די שקצים קוקטס אהער דער סיגעטער דער סיגעטער האט געגאנגען שרייען מלחמה להשם בעמלק מען זאל אויסלערנען די קינדער זאלן שרייען ווערעמיגע פלוימען מיט אלעם. וואס איז געווארן דער סוף פון די אלע? דער סיגעטער איז אראפ ללעג ולקלס ווי א הונט, א טרער האט נישט געוויינט נאך אים, און ער האט געמאכט א חורבן אין כלל ישראל, שטאטס מען זאל לערנען די קינדער אהבה ואחווה שלום ורעות, ס'איז א צייט נאך א חורבן וואס מיליאנער אידן זענען אומגעקומען, זאל מען אונז לערנען שיינע זאכן וועגן אידישקייט, איז דער אלטער זענטער פויער האט געזאגט מען זאל אונטערברענגען און. מען זאל שרייען ווער אימער געפלוימען דעמאלטס האט מען דאך געמיינט דאס איז דער צדיק הדור מען האט געדארפט האבן גרויס סייעתא דשמיא דעמאלטס צו זאגן דער מענטש איז א שייגעץ און ער פארפירט אונז און די זעלבע אהרן ער האט געשריגן בעלז האט מען געזאגט קיינעם ארויס דו רשע בן רשע דו לערנסט דאס אויס פאר יונגע קינדער אויף דעם האט מען זיי געשיקט אין חדר און אין ישיבה און די זעלבע מיט זאליקאן הי זאליקאן זעהן נאך מיינע מאיץ פון יודעני ער איז די זעלבע רשע ווי דער ברודער זיצט אין די זעלבע ערכאות. ס'מורא'דיג, מ'דארף האבן סייעתא דשמיא מ'זאל זיך האלטן, נאר איין זאך זאלט איר געדענקען, ווען א דעת תורה, א ליטווישע רב זאגט עפעס, אדער ווען ס'זאגט עפעס א רבי און א רב, זאלט איר וויסן, לוק גוד אינטו איט, עסטו זען ער האט נגיעות, עפעס גייט אים פידלט אים אין קאפ, אדער גנב'נען דיין געלט אדער אונזערע ווייבער מיט אונזערע קינדער חלילה, דאס איז נואפים גזלנים פירסט קלעס, און ברוך השם דער אייבישטער געבט אונז אלץ א שטיקל אור, דעם פרשה פון די דין תורות. וואס דער מושה'לע גליק האט געוואלט איינפירן ברוך השם ס'איז דורכגעפאלן, און מען דארף וואטשן ווייטער ס'זאל נישט קומען נאך אזאלכע שקצים און געבן עצות, דאס איז א שיעור כללי אויף וואס דאס הייסט גיין צו דין תורות, אויף וואס דאס הייסט דעת תורה, און אויף וואס דאס הייסט דער הייליגער רבי, דער העיליגער רבי, דער רבי זכר צדיק לברכה, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכרונו לברכה, דאס איז אלץ בלאף, עזריאל גליק האט שוין אזויפיל דערציילט פונעם רעבן אז ער האט אפילו געגעבן. די יער טו טאוזענד קוואדער זאגן די רבי האט געהאט א ווייטן בליק. דאמב האט אים אמאל געזאגט אונז עמיר דיר אלעס גלייבן פון רעבן נאר געב אונז א ליין און זאג ביז אהער וואס דו האסט פארציילט עמיר דיר גלייבן. און באק נישט קיין מעשות יעדן טאג. שוין. יעצט לאמיר האפן צו מיר ווייטער האבן סייעתא דשמיא מיטן אייבערשטנס הילף און צו מיר זיך קענען האלטן די פאר אידן האבן זיך קענען האלטן מיט די תורה הקדושה און דאס איז דער כבוד פארן אייבערשטן אז אין אזא חושך כפול ומכופל שלאגט מען זיך נאך פארן אייבערשטנס וועגן, כאטשיג מען זעט נישט די לייט עט די ענד אוו די טונעל, אבער אונז זעמער מאמינים בני מאמינים אז נצח ישראל לא ישקר, עס וועט אייביג בלייבן אידן ביז משיח קומט, ר' מאטעלע פלעגט נאכזאגן פון זיין שווער דעם סקווערער רעבן, דער ציבור האט די הבטחה. דער יחיד האט עס נישט. וועגן דעם זאך דארף זיך יעדער דראפענען אז מ'זאל זיך האלטן אויף די גראדע ווענט אזוי ווי דער ריזשינער פלעגט זאגן בעקבתא דמשיחא זיך צו האלטן מיט די אמונה וועט זיין אזוי ווי ארויפצוקריכן אויף א גראדע וואנט און ווי קען מען דאס פארשטיין ווייל די תירוץ איז ווייל כולם סר יחדיו די רבנים זענען די גרעסטע נואפים די גרעסטע גזלנים און די גרעסטע שקצים ממילא קענען זיי נישט זאגן פאר כלל ישראל גארנישט נו וואס זאל שוין כלל ישראל טוהן זייטס אלע געזונט און האטס א גוטן טאג.